א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ראה, די וואך איז די יארצייט פון אונזער הייליגן רבי'ן, קודם איך וואלט זאגן אפאר ווערטער, שטייט אין די תורה, בנים אתם לשם אלוקיכם לא תתגודדו ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, דאס איז אין דברים י"ד פסוק א', יעצט וואס איז דער שייכות צווישן די צוויי, לא תתגודדו און בנים אתם לשם אלוקיכם? קען מען אפשר זאגן אזוי, ס'שטייט אין אור החיים הקדוש אז די תורה וויל מיך לאזן הערן אז ווען א מענטש שטארבט, איז ער א גרויסער אבידה פאר די מענטשן ארום און ארום. למשל איז דער הייליגער רבי געשטארבן געווען א מורא'דיגע אבידה פאר אונז, מיר האבן נישט וועם זיך צו גיין געזעגענען און פרעגן אן עצה, אבער די אבידה איז פאר אונז, פארן צדיק, צו אפילו פאר יעדן נפטר איז נישט אזא גרויסע אבידה. זאגט דער אור החיים הקדוש איז א משל אז מ'האט געשיקט א זוהן ערגעץ אויף א ווייט פלאץ ער זאל דארט מאכן ביזנעס און ער האט דארט אויפגעלעבט די גאנצע שטאט און מ'האט אהיים געשיקט גרויסע רווחים, למעשה איז געקומען א צייט ווען דער זוהן האט שוין געדארפט צוריק אהיים גיין צו זיין טאטנ'ס הויז. איז דער זון האט זיך געפרייט, ער האט אויפגעטון עפעס, למעשה ווער האט זיך נישט געפרייט? די מענטשן וואס זענען געווען דארטן ארום און ארום, וואס זיי האבן געזען אז זיי פארלירן אזא גוטן מענטש, א ביזנעסמאן מיט אלעם, די זעלבע אויכעט. דער טעם פארוואס לא תתגודדו איז ווייל בנים אתם להשם אלקיכם, ווייל אונז זעמיר קינדער, דער אייבערשטער האט אונז אראפגעשיקט, אונז זעמיר געווען מכסא כבוד חוצבה לגור בארץ ערבה, אונז זאלמיר טון די מצוות און מעשים טובים. און ממילא גייען מיר יעצט צוריק, נאכדעם ווען א מענטש שטארבט גייט ער צוריק תחת כנף השכינה, וועגן דעם שטייט לא תתגודדו וואס בנים אתם להשם אלקיכם, ולא תשימו קרחה בין עיניכם למת, זאלט נישט מאכן קיין קרחה פארן מת, ווייל דער מת איז מער ווי צופרידן אז ער קען צוריק גיין צום הייליגן באשעפער, יעצט ווערט געברענגט אין בית אהרן, דף קנ"ז, זאגט ער אז ר' שלמה קארלינער האט געזאגט נאכן הסתלקות, פון רבי אהרן הגדול פונעם גרויסן רבי'ן פון קארלין, האט ער געזאגט אזוי, לא תתגודדו עטס זאלטס נישט מאכן אגודות אגודות, מאכן קליינע אגודות, ולא תשימו קרחה, עטס זאלטס נישט ווערן קאלט, קרחה לשון קרח און קרירות, פארוואס? ווייל כי רק הוא בין עיניכם, דאס וואס איר זעהט דער צדיק איז געשטארבן איז נאר בין עיניכם, צווישן ענקער אויגן זעהט עטס ער איז נישט דא, בין עיניכם למת. צווישן ענקער אויגן זעהט דאס אויס ווי ער איז געשטארבן, אבער באמת דער צדיק טוט ווייטער זיין הייליגע ארבעט, ער איז מתפלל פאר אונז, ער בעט פאר אונז, און דאס דארף מען אייביג געדענקען, דער רבי איז טאקע נישט דא, אבער ער האט אונז נישט איבערגעלאזט, אונז זעמיר נישט הפקר. די גמרא ברענגט אין מסכת יבמות, דף צ"ו עמוד ב', אמר רבי יהודה אמר רב, מאי דכתיב אגורה באהלך עולמים, אז דוד המלך זאגט, איך וויל וואוינען אין אייבערשטנ'ס געצעלט אייביג. פרעגט די גמרא וכי אפשר לאדם לגור בשני עולמים, ווי קען מען דען וואוינען אויף צוויי וועלטן, אדער נאר אויף די וועלט און אדער אויף יענע וועלט וואס שטייט עולמים? זאגט די גמרא, דוד המלך האט געזאגט רבונו של עולם יהי רצון שיאמרו דבר שמועה מפי לאחר מותי בעולם הזה, מען זאל נאכזאגן נאך מיין טויט זאכן אויף די וועלט פון מיר, ווייל דאמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בן יוחאי כל תלמיד חכם שאומרים דבר שמועה מפיו בעולם הזה לאחר מותו שפתותיו דובבות בקבר, נאכדעם אז מען זאגט נאך אויף די וועלט איז. די ליפן שאקלען זיך אין קבר. כ'האב געזעהן זיי ברענגען נאך פון סאדיגערער זייער א שיין ווארט אז פונקט אזוי ווי צו זאגן נאך פון א צדיק הייליגע ווערטער איז שפתותיו דובבות בקבר זאגט אז איינער האט גערעדט ניבול פה א גאנץ לעבן און ליצנות געטריבן און מען זאגט עס נאך פון אים איז אין קבר זאגט ער די זעלבע ליצנות דאס איז דער כף הקלע דער עונש וואס ער האט א קאפונעם יעצט די גמרא, די ירושלמי ברענגט אין מסכת שקלים פרק ב' הלכה ה, בן נזירא אמר בן נזירא זאגט כהדין דשתי קונדיטון, קונדיטון דאס איז אזא גוטע וויין אויסגעמישט מיט אביסל האניג און פלפלין, אזוי גוט איז דער מענטש אין קבר ווען מ'זאגט נאך פון זיין נאמען א ווארט, און רבי יצחק זאגט כהדין דשתי חמר עתיק, אזוי ווי איינער וואס ער טרינקט א אלטן גוטן וויין. אף על גב דשתי ליה ביי די ביידע זאכן אז מען טרינקט וויין מיט דבש מיט פלפלין אדער אלטן וויין כאטשיג מען טרינקט עס און מען האט עס שוין אויסגעטרינקען אבער טעמיה בפומיה דאס אין מויל בלייבט נאך דער גוטער טעם איז די זעלבע אויך א תלמיד חכם און א צדיק ווען מען ווערט נסתלק און מען זאגט נאך א שמועה איז זיין נשמה אין גן עדן פיהלט דעם זעלבן טעם וואס ער האט געהאט ווען ער האט געזאגט די שמועה דא יעצט ס'ווערט געברענגט אין די ספרים. אז נאכצוזאגן א שמועה פון א נפטר איז נישט נאר גורם א נחת רוח פאר די נשמה פון דעם מענטש, נאר ס'ברענגט אויך א תועלת פארן מענטש וואס ער זאגט עס נאך. אין ירושלמי דארטן אין שקלים פרק ב' הלכה ה' שטייט, ר' גידל אמר ר' גידל זאגט האומר שמועה בשם אומרו, ווען איינער זאגט נאך א שמועה בשם אומרו יראה בעל השמועה כאילו הוא עומד לנגדו זאל ער זען ווי דער בעל השמועה שטייט פאר אים שנאמר אך בצלם יתהלך איש. זאגט דער קרבן העדה פשט. שאדם הלומד מפי רב, א מענטש וואס ער לערנט פון זיין רבי'ן, יש לו להתבונן בפניו איך הוא מלמד שמועתו, דארף ער מתבונן זיין וויאזוי דער רבי האט מיט אים געלערנט די שמועה, כענין שנאמר והיו עיניך רואות את מוריך, זאל זיך דערמאנען די צורה פון דעם צדיק וויאזוי ער האט עס דעמאלטס געלערנט, יעצט ווערט געברענגט אין אסאך אנדערע ספרים, אז בשעת דעמאלס ווען מען זאגט נאך א שמועה פון א צדיק קומט דער צדיק אראפ און ער שטייט דארט און ער הערט אויס און ער שאקלט צו מיטן קאפ און ער איז צופרידן. יעצט, איך האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל, קוקטס אן ברסלב, רבי נחמן לעבט שוין נישט אזויפיל יארן, מען ווייקט זיך אין זיינע ספרים און א ווארט פון רבי'ן וואס דאס הייסט, קוקטס אן אין חבד, מען האט איינגעטיילט אז מען זאל קענען ענדיגן יעדע יאר דעם ספר, יענעם ספר, ליקוטי מוהר"ן מיט אלעם, ביי אונז. איך בין זיכער, כ'מיין איך האב עס אויסגעטעסט אבער נישט יעצט מיט יארן צוריק, כ'בין זיכער דו גייסט צו און דו פרעגסט עני בחור ווער איז געווען דער דברי יואל, א בחור וואס ער איז איך ווייס אונטער פֿופֿצן, ער וועט בכלל נישט וויסן צו דאס איז געווען צייט פון בעל שם הקדוש צו אין די צייט פון ר' שמעון יוחאי. פרעג אים וואסערע ספרים ער האט געמאכט, ווייסט ער נישט. כ'האב געטענה'ט מ'דארף צו צוטיילן דעם דברי יואל, מ'דארף צו צוטיילן אויף דעם חודש. צו אויף די וואך, צו אויפן יאר, מ'זאל ענדיגן, און דעמאלטס וועט דער עולם אנהייבן צו זעהן עפעס אפס קצהו וואס דער רבי וויל פון אונז, אזוי מיינט מען דאך, משה בער בעק איז דער גרויסער קנאי און מען זאל גיין מיט די אראבער, צו מיט די אנדערע סיקריקים חברה, און דאס איז א גרויסע פראבלעם, אונז האמיר ממש, אונז טוהן מיר נישט שעצן דעם ערך פון אונזער רעבן וואס ער האט אונז געגעבן און וואס ער האט פארלאנגט פון אונז. און וואסער א תורה שלימה מסיני, ער האט אונז אראפגעברענגט דעם רבינ'ס חידושי תורה אויף די וואך, האט ער עס ארויסגעגעבן אויף עטליכע מסכתות אין ש"ס אזוי שיין מסודר, ווען ס'איז געווען אזוי, ר' יודל ראזענבערג זכרונו לברכה, ער האט פארגעזאגט אין קליימער דעם רבינ'ס תורות, ער האט אזוי שנעל געזאגט, ער האט געהאט אזא שנעלן חיתוך הדיבור, אפאר טאג האט ער שוין געענדיגט, דאס איז די חכמה דערפון. וויל שוין אויפפאדערן דעם עולם. דאנערשטאג נאכט זאל מען זיך צוזאמקומען און לערנען פון דעם רבינ'ס תורה פון די וואך. מען דארף דאך עפעס טון פאר דעם צדיק. יעדער לויפט בעטן ישועות ביי אים. וואס בעטסטו? וואסערע שייכות האסטו מיט אים? ער איז שוין לאנג לאנג בגנזי מרומים. די גמרא דערציילט אונז אין מסכת מועד קטן, דף כ"ה עמוד א', ווען רב ספרא איז געשטארבן, האבן זיך די חכמים נישט צעריסן זייערע קליידער. דארף זיך דאך קריעה רייסן. האבן זיי געזאגט, אונז האבן נישט געלערנט פון אים קיין תורה.

כל יומא שמעתתא בפומין בבי מדרשא, יעדן טאג זאגט מען נאך א ווארט אין בית מדרש פון רב ספרא, איז במילא הייסט ער אזוי ווי א רעבע, ביי אונז אויך איז דער רעבע זיין חכמה, זיין קדושה, זיין יראת שמים, די תורה, און וואס ער האט צוגעשטעלט מוסדות התורה מיט אזא גראדקייט מיט אזא אמת'קייט, דאס אלעס הערן מיר אונז, איז במילא איז יעדער איינער אפילו מען האט אים נישט געקענט איז מחויב. זיך קריעה רייסן דארף מען נישט ווייל ס'איז שוין א פֿינף און דרײַסיק יאר נאך די פטירה, אבער על כל פנים מ'זאל זיך מצייר זיין א כאילו דער צדיק איז מיט אונז און טוען זיין רצון. די גמרא זאגט אין מסכת מועד קטן דף כ"ד עמוד א', אמר שמואל, כי כל קרע שאינו נעשה בשעת חימום, יעדעס מאל ווען מ'צערייסט זיך און ס'איז נישט בשעת מ'איז צוהיצט, דאס מיינט כשהצער בתוקפו, אינו קרע הייסט נישט קיין.

תראה שמהצע, דערמאנט זיך א הלכה, איז כשעת חימום דמי הייסט עס אזוי ווי יעצט ער איז געשטארבן אז ס'טוט אים וויי אז דער איז מער נישט דא איז במילא איז ער געשטארבן יעדע מינוט. יעצט ווען מ'לערנט פון דעם הייליגן רעבן ספרים איז שטייט ער לעבן אונז און מ'איז זיך מצער פארוואס מ'האמיר נישט דעם איד הייסט עס אייביג אזוי ווי שעת חימום אפילו ס'איז דא בחורים וואס זענען יונגלעך וואס זענען נאך אזוי יונג אז זיי האבן נישט געקענט אפילו קענען דעם רעבן. אבער הלא המה יורוך ומוריך ווער איז געווען דיין טאטנס רבי און דיין זיידנס רבי און דיין עלטער זיידנס רבי? יעצט, די גמרא זאגט אין מסכת מועד קטן דף כ"ה עמוד א', חכם שמת הכל קרוביו, ווען א חכם שטארבט איז יעדער זיין קרוב. יעצט וואס איז די פשט דערפון? ווייל נארמאל ווען א מענטש שטארבט לאט ער איבער ירושה, איז דאך דא א סדר הירושה, א זון איז פאר א טאכטער, א טאכטער איז פאר א טאטן איז א ברודער, טאמער איז אבער א חכם שמת איז יעדער זיין קרוב, פארוואס? ווייל ער לאט דאך איבער א ירושה פון רוחניות.
איז יעדער א קרוב, יעדער קען כאפן עפעס, איינער כאפט דאס צניעות פון רעבן, איינער כאפט דאס נקיות פון רעבן, איינער כאפט דאס יראת שמים פון רעבן, יעדער כאפט עפעס, די גרויסע תלמידים פלעגן זיך צוטיילן, ווען דער מגיד איז אוועק האט ער צוטיילט פאר יעדן, פאר דעם די אויגן, פאר דעם דאס, מען מיינט די שמירת עיניים. יעצט דער תניא שרייבט א בריוו נאכן הסתלקות פון ר' מענדעלע וויטעפסקער, דא אין אגרת הקודש פרק כ"ז, שרייבט ער, ס'שטייט, ביי א נפטר זאגט מען שבק חיים לכל חי, ער האט איבערגעלאזט לעבן פאר אלע לעבעדיגע, ס'טייטש אזוי, ווילאנג ער האט געלעבט האט ער ווען געהארגעט ווען מענטשן, אזוי ווי ער איז געשטארבן לאזט ער איבער לעבן, וואסערע מין אויסדרוק איז דאס שבק חיים לכל חי? ס'ווענדט זיך דען אין זיין טויט די אנדערע מענטשנ'ס לעבן? זאגט ער נאר ווען א צדיק גייט ארויף אויף יענע וועלט איז זיין נפש רוח און נשמה גייט לגנזי מרומים איז אלע היכלות וואס דער צדיק האט בארירט מיט זיין קדושה מיט זיין צניעות מיט אלעם אלע היכלות האבן אן עליה און ווער ס'איז נאנט צו דעם צדיק קען ירש'נען פון אים איינער קען ירש'נען די תורה איינער די יראת שמים איינער קען ירש'נען אנדערע פעולות וואס דער צדיק האט געטון בחיים חיותו און דאס זאגט דער תניא די פשט חכם שמת הכל קרוביו. ווייל ווען ער שטארבט לאט ער איבער א ברכה רוחניות פאר יעדן, וכל הרוצה לו יבוא ויטול כפי אשר תשיג ידו, יעדער קען קומען עפעס כאפן לויט וויפיל ער קען דערגרייכן, סאו לאמיר זיך אריינלאזן אין רבינ'ס דרכים, יעדער זאל עפעס כאפן, איינער זאל כאפן דאס קנאות, איינער זאל כאפן, דער רבי האט דאך געהאט פון אלעם. ס'איז דא איין זאך וואס דער רבי האט געהאט און יעדער האט עס אוועק געווארפן בחיים חיותו און ס'איז געקומען א קוימען קערער א גארביטש קלינער א גארנישט און דאס בין איך און כ'האב געכאפט דאס אז מ'דארף וואטשן די קינדער קיינער האט דאס נישט געכאפט ווייל יעדער מלמד האט געוואלט חזר'ן אריבער די קינדער יעדער האט געוואלט טוהן כל דבר אסור יעדער האט גערעדט פון אלע מדריגות פון רעבן און פון אלע מעשות פון רעבן פון דעם האט קיינער נישט גערעדט אז דער רבי האט געהייסן אז מ'זאל רעדן מיט די קינדער כ'האב עס געזאגט א שיעור פאר צוויי צו פאר דריי וואכן צוריק. ס'האט געמוזט אנקומען צו מיר, כדי בזיון וקצף. כ'פלעג פארציילן א מעשה, די גמרא זאגט אין מסכת סנהדרין דף ל"ז עמוד א', מעשה, ס'געווען א מעשה מיט די בריונים וואס האבן געוואוינט אין די שכינות פון רב זירא'ן, זיי האבן מורא'דיג מצער געווען רב זירא'ן, און רב זירא האט זיי מקרב געווען זאלן טוהן תשובה, און די חכמים זענען ברוגז געווען פארוואס ער איז מקרב אזאלעכע בעל עבירות, בקיצור ווען ער איז געשטארבן דער רב זירא האבן די בריונים געזאגט, ביז יעצט האבן מיר זיך אונז פארלאזט אויף רב זירא'ן אז ער האט געבעטן אויף אונז רחמנות אין זיין תפילה ממילא האבן מיר געזינדיגט, הע הע, נו האבן מיר דאך געהאט א צדיק, יעצט יעצט האבן מיר נישט ווער ס'זאל בעטן אויף אונז רחמים, זאגט די גמרא זיי האבן אלע מהרהר בתשובה געווען, ביז זיי האבן געטון תשובה, דער צדיק איז אוועק, רבותי. און אז אונז עמער מהרהר זיין בתשובה, העט ער ווייטער אויף אונז מעורר רחמים זיין, און טאמער אונז עמער חלילה נישט מהרהר זיין בתשובה, האמער זיך נישט אויף וועם צו פארלאזן, זעמער אויף צרות. כ'האב געוואלט מ'זאל מאכן מער שיעורים פון דעם רעבינ'ס ספרים, פון די חידושי תורה, פונעם ויואל משה, ס מ'זעהט יעצט ווי מער די וועלט גייט פאראויס ווי וויכטיג ס'איז צו לערנען ויואל משה נישט צו פארכאפט ווערן, אין דעם זרם העולם פון די ציוניזמוס און פון די אלע אנדערע, פון די סאטמאריזמוס אויכעט, די וואס זיי, די אגודה, אגודה, סאטמאריזם, די אלע וואס זיי בעקן די אלע געזעצן פון די דזשענדער לאו, מען דארף וויסן איין זאך, ציוניזמוס טייטשט זיך אפ אין יעדן דור אנדערש, אבער דער עכטער ציוניזם איז נאך אויך געבליבן, מען זעט זייער הצלחה. די רשעים'ס הצלחה, און מ'דארף וויסן אונז האבן נישט קיין שייכות מיט די אלע זאכן, אונז זעמער נישט, אונז האבן מיט זיי גארנישט, אבער מ'דארף וויסן וויאזוי עס צו טון, מ'קען נישט גיין מיט ניין און מיט אראבער, איך דענק ווען איך בין געווען א בחור, כ'האב עס שוין פארציילט, ס'האט געדארפט זיין א פראטעסט אין פראנט פון גאלדע מאיר, ס'געווען אין א האטעל, מ'האט געזאגט דעם רעבן אז די PLO איז דארט, האט דער רבי געזאגט אוועק גיין פון דארט, אונז גיימער נישט פארן זעלבן צוועק, זיי גייען אונטער צו ברענגען דעם אידן, אונז גיימער צו זאגן פאר די גוים, אונז האמער נישט קיין שייכות מיט ציוניזם. מען דארף וויסן מען זאל נישט פארקריכן, ווייל אז מ'וועט פארקריכן מאכט מען חוזק פון אלע זאכן וואס דער רבי האט אונז געלערנט. און איך האב געזען א ט א ווידיאו ווי א יונגל האט זיך אויפגעשטעלט אין סאטמארע קעמפ ביי די זאלוינים און האט מסביר געווען אז די ציוניסטן האבן געמאכט די צווייטע וועלט מלחמה זיי האבן געהארגעט די אידן, נאכדעם וועלן די קינדער לאכן פון די גאנצע שיטה זיי וועלן האלטן אז מען האט סתם געזאגט ליגענעס, מען טאר דאס נישט טון. די ציוניסטן האבן צוגעהאלפן, זיי האבן געזען אז מען האט אזויפיל אידן געהארגעט, האבן זיי געקלערט יעצט איז א עת הכושר מען זאל הארגענען נאך אידן, אזוי ווי גרינבוים שרייבט, שרייבט א בריוו רק בדם תהיה לנו הארץ, און דאס איז ארויסגעקומען אינעם צווייטן מן המצר, דער מחבר האט מורא געהאט עס ארויסצוגעבן, און אפילו ער האט עס ארויסגעבן האט ער עס ארויסגעבן אן א נאמען, אמת זיי האבן צוגעהאלפן, sure. אבער מען קען נישט זאגן פאר די קינדער א ליגנט אז די ציונים האבן אנגעהויבן די צווייטע וועלט מלחמה, און העי, נאכדעם האבן זיי לייקענען אין אלעס וואס מען לערנט צו, און א יונגעל שטעלט זיך אויף און ער זאגט עס און יעדער לאכט, ס'איז דא ווידיאו דערפון ס'פארט ארום אין די גאנצע וועלט, מיינסט ווילסט מאכן חוזק פון דעם רבי'ן פון זיין שיטה? דאס איז דער בעסטער וועג עס צו טון. ס'איז אנבעליוועבל, ס'דארף זיך אויפשטעלן א עלטערע מענטש וואס ער פארשטייט וואס צו זאגן, מען דארף אים אויסלערנען וואס צו זאגן, און נישט סתם זאגן אזעלכע שטותים, עניוועי, איך האב שוין לאנג געזאגט, אזוי ווי ס'דא יעדע זאך האט א פארס איז דא א קאונטער פארס, אונז דארף מען אויפשטעלן יעצט א קאונטער פארס קעגן די סיקריקן חברה. האסט געזען? מען האט געשאסן א מענטש אין מיזורי, די גאנצע שטאט האקעל קרויוואף, יעדער גייט זיך אננעמען, מען שיסט מאלעטאוו קאקטעילס, יעצט אונז דארף מיר נישט שיסן מאלעטאוו קאקטעילס, אונז דארף מיר זאגן פאר די רבנים, אונז האבן מיט ענק גארנישט, עץ זענט דרעי אתלגות נואפים, אונז דארף מען אויפשטעלן א קאמיטי צו פירן די שטאט ווי עס דארף צו זיין, מיט מענטשן וואס האבן אין זיך בר הדעת. נישט מענטשן ווי רבנים וואס האבן מורא פאר הערשל קלאר, שטעל דיר פאר הערשל קלאר אז דו קוקסט אן ווי נישט קיין הונדערט פראצענטיגער נארמאלער מענטש, און דער משוגענער פירט א שטאט. דאס זעלבע האט מען יעצט געכאפט שמידל אגב, געדענקסט איך בין געפארן מיט דעם דוד שמידל מיטן פידל באקוקן איינער אהרעלע יאגד ער האט מיך גערופן אז ער גראבט טויטע איך האב עס נישט געגלייבט ער גראבט מען האט אים שוין ארויסגעווארפן בית דין גלייבט אים שוין נישט יעצט ער לערנט אין טבריה אין כולל ביי קאסטראלן זיי האבן דארטן אן אלטן ירושה בילדינג וואס זיי האלטן עס אויף מיט א כולל ווייל זיי ווילן עס ירש'ן און מייבן זאַן, האָט ער זיך אַריינגערוקט דאָרט. ער האָט עס געוואָלט צונעמען פון זיי, זיי האָבן אים געכאַפּט און אַרויסגעוואָרפן. ער איז אַ גענגסטער, נישט דאָ איין עסקן אין ירושלים, אָנגעהויבן פון דוד שמידל און אויסגעלאָזט ביי דאַווידאָוויטש, וואָס זענען נישט גענגסטערס. דאַווידאָוויטש האָט מיך געסטראַשעט, ער וועט מיך שיסן אויב כ'וועל רעדן אויפן שוויץ. דערווייל האָט מען מיך געשאָסן דאָ אין אַמעריקע, און קוק, ואתם הדבקים בהשם אלקיכם חיים כלכם היום, זאָגט משה רבינו, עץ לעבטס נאָך, זאָרג דיך נישט, מען שיסט נישט אַזוי שנעל און מען שטאַרבט נישט אַזוי שנעל, מען לעבט נאָך. סאָו. דאס איז אלעס גענגסטערס, מ'האט אים יעצט געכאפט דוד שמידל, בית דין האט שוין צוגענומען דעם צעטל פון אים אז ער איז דער וואס ער מעג גראבן טויטע, שטעל דיר פאר וואס דא גייט פאר, זענען שוין געוואויר געווארן אז ער איז א שייגעץ, ער גראבט טויטע פאר געלט, אונז דארפן עפענען א קאמיטע וואס דאס זאל זיין קעגן די סיקריקן, אונז וויל מיר האבן א פארס, א גרופע, וואס אונז וויל מיר זיין נארמאלע געהעריגע מענטשן, נישט משה טעראריסט פרידמאן, זאליקא, מיט אפאר רבנים מיט געבן חתימות, מיט טוהן מיט מאכן. דער פגר טמא, דער איצעלע פּימפּ, אויסגעריסן זאָל ער ווערן, וואָס ער האָט אומגעברענגט אַ שטאָט פאַר גאָרנישט. נאָכדעם שיקט ער נאָך זיין ברודער נתן הער, זאָל מען קומען זאָגן, איצעלע האָט נישט געפּאַטשט דעם טאַטן, ער האָט יאָ געפּאַטשט, איינער האָט מיר געזאָגט, ער האָט עס געזען, ער איז געווען דעמאָלט אין שפּיטאָל, און דער טאַטע האָט אים געזאָגט, מיאוסער, קוק וויאַזוי דו זעסט אויס. יעצט ער איז אריינגעפאלן אין שפיטאל, האט ער דערלאנגט דעם טאטן א פראסק אין פנים, און ער האט יא געוואלט צוגנב'ענען א הויז פון דעם שווער. קום מיר נישט זאגן וואס ער האט נישט געוואלט, יא געוואלט מ'זאל אים אראפנעמען, דו ביסט גוט מיט מיין שוועגערן, ווי האסטו צו זיין גוט מיט מיין שוועגערן, אה, דיין ווייב איז גוט מיט מיין שוועגערן, און וועגן דעם איז וואס? ביידע נוצט עטס אפשר די זעלבע זון צו טריקענען וועש אויכעט, וועגן דעם זאל איך אים אראפנעמען? מען האט אומגעברענגט א שטאט און רבותי אז אונז וועמיר זיך נישט צוזאמען נעמען און וועלן אונז פארלירן די גאנצע ארטאדאקסישע אידישקייט אונז האמיר פופצן פראצענט וואס זענען שוין אוועק געפאלן בכלל זיי ווילן שוין נישט וויסן פון אידישקייט צוביסלעך דער עולם ווערט קלוג אונז הייבן אן צו זעהן וואס דא גייט פאר און ס'טויג אונז נישט אונז מוז מיר האבן א נארמאלע ערליכע קאמיוניטי מיט ישוב הדעת און מען דארף האבן מען זאל גיין שטודירן. מען זאל גיין אין סקולס, מען זאל זיך טרעפן דזשאבס און פרנסות, און אונז זאל מיר זיך אויסלאכן מיט די וואס האבן געגעסן בילקעס ביי אהרן טייטלבוים צו ביי זאליקא. יעצט מען האט איינגעזעצט איינעם אין א קעמפ, ס'איז א געמיקסטע קעמפ, מען האט אים איינגעזעצט א קאונסלער ווייל ער האט געטאטשט, ער האט געטאטשט א יונגל, איך האב אזא הנאה פון דעם אז דו האסט נישט קיין השגה, ווייל זיי טענה'ן אייביג דעם טעם פארוואס די חסידים טאטשען בחורים ווייל זיי האבן נישט קיין מיידלעך, און אין די פרייע סקולס און אין די פאבליק סקולס האט מען מיידלעך. מילא טאטשט מען נישט קיין בחור. יעצט קודם כל ס'איז נישט אמת, ווייל די געי לאו'ס האבן דורכגעפירט מענטשן וואס זענען מיט מיידלעך א גאנצן טאג. ס'האבן עס נישט דורכגעפירט בחורים פון א חסידישע ישיבה. סאטמאר האט צוגעשטימט ווייל זיי האבן באקומען געלט, אגודה האט צוגעשטימט ווייל זיי האבן באקומען געלט, אבער איך זעה נישט אז די פירער פון אגודה אדער זאליקא זאל אריינקומען מיט א בחור חתונה געהאט. אבער מער פון דעם האב איך אייביג געטענה'ט ס'איז נישט אמת, ס'איז א תאווה בפני עצמה, ס'איז דא וואס זיי פארדייען ביידע א יונגל מיט א מיידל. יעצט אז ס'איז געווען א קעמפ וואס איז געמיקסט יונגלעך און מיידלעך, און דער קאונסלער איז א זכר און ער האט געכאפט א יונגל, איז א סימן אז זייער פאליסי איז פאלש. ווען איינער איז א מושחת, דער קאפ גייט אים שלעכט, גייט עס אייביג שלעכט. עד כדי כך, ס'איז געווען יעצט איינער אין אהייאו וואס ער איז געווען אין א שפיטאל האט ער געארבעט, האט ער יעצט מודה געווען אז ער האט שוין געלעבט מיט הונדערט טויטע פרויען, הונדערט קארפוסעס, ווען מען איז קראנק איז מען קראנק, יחיאל בראנער מ'האט מיר דערציילט אינמיטן מאכן א טהרה, מען האט עס געזען אויף די ווידיא האט ער אנגעהויבן צו שלעפן יענעם ביי די מילה, כ'מיין ווען יו אר סיק יו אר סיק. סאו עניוועי, סאו ברוך השם דאס ווייזט אז נישט דאס איז די פראבלעם אז ס'לערנען עקסטער יונגלעך און מיידלעך, דאס איז די גרעסטע ישועה. יעצט איך וויל זאגן פארן עולם א זאך, און טוה יעצט נאך אויס אסאך זאכן וואס איך זאג, ס'איז גאנץ גוט אסאך מאל, כ'וויל ענק זאגן א וויכטיגע זאך, מ'גייט יעצט, מ'האט געשיקט א משגיח אויף טורקי, די איידאך ריידערס, און אין עירפארט האט מען אים שיער געהרג'עט, אפאר קינדער האבן געזאגט יו אר א דזשו, מ'האט אים אנגעהויבן צו נאכצואווארפן, ענדליך איינער האט עס באמערקט און מ'האט עס אפגעשטעלט, יענער האט שוין געזאגט שמע ישראל. כ'וויל ענק זאגן פארן עולם, ס'איז אזא סכנה ארומצופארן אין די גאנצע וועלט, אין איטאליע איז א סכנה, פון איבעראל ווי מ'ברענגט אסרוגים, פון אין ארץ ישראל איז אויך א סכנה, אבער על כל פנים מ'קען עס שיקן אויף די פאסט. פון ארץ ישראל ווייל ס'איז דא אידן דארטן, כ'וויל ענק זאגן יעדער ווער ס'נעמט א אתרוג פון מאראקא אדער פון איטאליע איז עובר אויף אסאך עבירות, איינס איז לפני עור לא תתן מכשול ווייל יענער שטעלט זיך איין דאס לעבן און נאכדעם ער גייט דארט זינדיגן, כ'האב ענק שוין געזאגט מ'האט געכאפט א משגיח שבת נאכמיטאג האט ארויסגעוואקט א איטאליענישע שיקסע פון זיין פלאץ איז ער געווארן היינט א משגיח ביי רבי אהרן. עניוועי, דאס ווייב וואטשט אים זעהט אויס. כ'בעהט דעם עולם מ'זאל נישט קויפן קיין מאראקאנער אתרוגים און קיין איטאליענישע, מ'זאל קויפן אדער ארץ ישראל'דיגע אדער ס'דא אין קאליפארניע אתרוגים, אדער איז מען פטור, איין קהילה ט קויפן אן אתרוג און ע ט געבן יעדן א מתנה על מנת להחזיר. דו קענסט דיך נישט באדן מיט יענעמ'ס בלוט, קוק מ'האמיר געוואלט עסן כשר'ע מאשרומס האט מען געהארגעט נעבעך א טאטן פון אסאך קינדער, דעם טייטלבוים, יעצט האט מען שיער געהארגעט א משגיח פון די עדה. ס'קען אראביש און ער קומט דארטן יארן. כ'ווייס נישט אויף וואס ער איז געפארן געבן א הכשר. חמשה עשר באב איז די יארצייט פון ר' עמרם דיוואן זכר צדיק לברכה כ'פלעג אייביג מאכן גרופעס מ'זאל פארן און מענטשן זענען געהאלפן געווארן ישועות שלא על פי דרך הטבע אבער כ'האב עס אויפגעהערט ווייל איינמאל בין איך געווען דארטן און מ'האט באמבארדירט א שול און ווען מ'וואלט געווען אינעווענדיג וואלטן אלע געהארגעט געווארן. סא במקום סכנה הערט זיך אלעס אויף. ס'איז דא א פסוק אין חומש כבד את אביך ואת אמך למען יאריכו ימיך, און ס'איז דא נאך א פרשה אין די תורה כי יקרא קן צפור לפניך בדרך שלח תשלח את האם ואת הבנים תיקח לך למען ייטב לך והארכת ימים, זאגט די גמרא הרי שעלה לגג, די טאטע האט אים געהייסן גיי שיק אוועק דעם שילוח הקן ונפל ומת, און וואס איז זיין אין דעם פסוק? והארכת ימים, זאגט די גמרא אז דאס איז יום שכולו טוב, דאס מיינט מען אויף יענע וועלט. און אויך זאגט די גמרא אז ביי ברי היזקא טאר מען נישט, ס'איז אנדערש, ס'איז א גליטשיגע דאך, ס'איז דא אייז אויפן דאך, טאר מען נישט ארויפגיין דערויף. דא איז ברי היזקא, די אראבער ווילן אונז הרג'ענען, מען טאר נישט גיין אויף די אלע פלעצער געבן הכשרים, און ווער ס'עסט פון די הכשרים איז א מסייע לדבר עבירה. קויף אמעריקען פרוכט, ס'איז פונקט אזוי גוט צו נאך בעסער. און למעשה דער עולם זאל נישט קויפן די אתרוגים. מען דארף נישט קיין אתרוגים פון מאראקא זיכער נישט, ווייל דו שטעלסט איין די מענטשן וואס פארן דארט אהין עס שניידן. און פון איטאליע אויך נישט, זענען אויך גרויסע אנטיסעמיטן. יעצט דער עולם פרעגט מיך וואס איז וועגן פארן אויף אומאן, זאג איך זיי אזוי, קודם כל דו ווייסט דאך וואס איך האלט פון פארן אויף אומאן. ס'פארן לאמיר זאגן צוואנציג טויזנט מענטשן, זיי זאגן פופציג זעכציג, אה, ס'אלץ בלאף, אנגעבלאזענע זאכן.

און מען קען הרג'נען מענטשן, איך פלעג אלץ צושטעלן מיליטער וואס זיי האבן געוואטשט, היינט האסטו נישט קיין מיליטער ווייל זיי שלאגן זיך צוויי מיליטערס, איז רבותי איך וויל ענק עפעס זאגן, ר' נחמן זאגט אז מען זאל זיך מקשר זיין, לאמיר זיך טרייען מקשר זיין פון ווי מען איז, פון ארץ ישראל צו פון אמעריקע, אונז גיימער דאך אלץ צו ר' נחמן, זאל ער היינט קיין איינמאל קומען צו אונז. אויסער דעם האב איך ענק שוין געזאגט ס'דא וואס זיי נוצן דאס פארן אויף אומאן צו פארן אויף דייטשלאנד אויף וויסבאדן וואס דאס איז א געי סיטי און זיי טוען דארט כל דבר אסור איך האב עס געזאגט אויפן האטליין אז ס'דא מענטשן וואס זיי פארן זינדיגן מיר א פרוי געזאגט איך גלייב אייך איר זענט זייער אן ערנסטער מענטש איך האב נאכגעקוקט מיין מאן'ס קרעדיט קארט וואס איז אנגעקומען ס'קומט דאך אן די סטעיטמענטס אז ער איז גאר אינגאנצן אין אומאן נישט געווען ער איז געווען אין וויסבאדן אין וועסט דזשערמעני אין א האטעל ער מיט א חבר. פרעגט זי מיך וואס איז וויסבאדן, זאג איך אה וויסבאדן איז א געי סיטי אזוי ווי דא די ווילידזש, איר פארשטייט מען נוצט עס אויס מען פארט, מען פארט אינגאנצן נישט, מען פארט אינגאנצן נישט אויף אומאן, סאו רבותי איך וויל ענק זאגן איך האב ענק געטרייט אויפצוקלערן אז א דזשאב איז דא א סעקסרעטערי מיט א סעקרעטערי ס'איז צוויי זאכן, איך וועל באלד רעדן דערפון, איר'ט הערן, איך האב אייך געטרייט אויסצולערנען אז דער מאן פייגערט ווי א געפייגערט מייזל נאכדעם וואס ער האט אריינגענומען סם המוות טאנצט ער ווען איר זענט נישט ריין, און אל אוו ע סאדן ברויך ער אייך נישט. וואטס העפענינג? כ'האב ענק אלעס אויסגעלערנט יעצט לערן איך ענק אויס נאך א סוד. ס'איז דא וואס זיי פארן אויף אומאן זינדיגן, ס'איז דא וואס זיי פארן סתם אזוי זיי זאלן נישט האבן דעם עול צו קומען אין א שול, און ס'איז דא וואס זיי קומען נישט אן אויף אומאן אינגאנצן זיי פארן אין יוראפ, יוראפ איז דאך פיל מיט זנות, יוראפ איז דא געי בעד ס'איז דא געי פארלערס און ס'איז דא אלע מיני זנות ס'איז מותר, ס'איז דא אין געגנטן אין דייטשלאנד, אך היים, און איבעראל, ס'איז ממש ס'איז מותר לכתחילה, ס'איז דא גרעניץ שטאט, ס'איז דא דארט ווי אלע רעבעס זענען געגאנגען דארטן אויף אין די בעדער, מאריענבאד, דארט איז דא שטעט וואס דאס גרעניצט זיך צו די טשעכישע גרעניצן, ס'איז דארטן דא די זנות איז מותר לכתחילה מטעם די רעגירונג, און דארט דרייען זיך אונזער אינגעלייט. עניוועי, דאונט אנדערעסטימעיט יור האסבענד, ענד דאונט אנדערעסטימעיט היז סעקשועל דיזייערס, ענד טינק טווייס ביפאר יו לעט הים גאו. איינער זאגט מיר אז דער הירש האט געזאגט פאר אהרן'ען זינט ער האט גערעדט אז די טאטעס זענען שולדיג פארוואס זיי האבן געשיקט די קינדער לערנען דארט איז געפאלן די סעילס פון די טשיקן זייער דרעסטיקלי ווייל די פלעטבושער די זענען פראו ציונות איז ער אריין צום רעבען און האט אים געזאגט ליסען רעבע פאר דו עפענסט דאס מויל זאלסטו אונז פרעגן פארשטייסט וואסערע הכשר דאס איז דאס ווייזט ווי כשר ס'איז אויך ווייל הירש וועט איינטיילן דעם רעבען ווען ער זאל רעדן און ווען ער זאל נישט רעדן האב איך אויך געוואלט זאגן כ'האב באקומען פון א ספרדישע ארגענעזעישן, וואס די ספרדישע ארגענעזעישן איז זייער אינוואלווד אין מיינע זאכן, זיי רופן מיך אסאך מאל רעדן וועגן טשיילד אביוז, און זייער אסעמבלימען הייסט סטיוו סיימבראוויץ, CYMBROWITZ, זיי האבן אויסגעהערט אז ס'איז דא דראגס, זיי האבן באקומען א גרענט פון די גאווערמענט פאר צוויי הונדערט און פופציג טויזנט דאלער אדיקשאן פעמילי עדיוקעישאן. מען טרייט ארויסצוהעלפן די מענטשן.

לעצטנס האט מיך אנגעקאלט א רב, און זאגט ער אפשר קען מען זיך פארגלייכן פארגלייכן, זאג איך אים וואס איז דיין פראבלעם, זאגט ער ווייל איר לייגט מיך ארויף יעדע פאר חדשים, ס'איז מיר זייער נישט איינגענעם, זאג איך אים איר האט דאך מיך ארויפגעלייגט אויף א גאנץ יאר, טרי הונדערט און סיקסטי פייוו דעיס א יער. יעצט אונזער אפיס, די די עי'ס אפיס האט געמאכט א ביטערן מיסטעיק, ס'איז געווען איינער וואס האט נאכגעקוקט איינעם, ער איז געווען אזא סיקרעט עידזשענט פארן די עי'ס אפיס, און בטעות האט די עי די עי אפגעקאלט, צו דעם וועם מען קוקט נאך, אזוי ווי ער איז געוואויר געווארן אז מען קוקט אים נאך, איז ער געגאנגען און ער האט געשאסן יענעם דער וואס ער קוקט נאך, איר פארשטייט? דאס איז די די עי, זיי ארבעטן, זיי האבן נישט קיין שום פראבלעם צו מאכן לייף טיים מיסטעיקס, ווייל זיי האבן א געוויסע אימיוניטי ווייל זיי זענען די עי, סאו רבותי, הייבטס אן צו פארשטיין אז אונז לעבן מיר אין א דזשאנגל. יעצט ס'איז דא א יונגערמאן וואס ער איז געזעסן אין תפיסה, ער הייסט אברומי רובין, איך האב הנאה פון דעם יונגערמאן, ווייל ווען ער איז ארויס האט ער אנגעהויבן צו עסקנען פאר די פריזנערס, ווייל ס'איז דאך דא ליידער אידישע פריזנערס אויך, ער האט געזען אז דארט איז דא בוליס, און מען געט א כאפ אן איינעם, מען לייגט אויף אים ארויס א נאס ליילעך, און מען קען אים הרג'נען אויך, און ס'איז דא אסאך מיטינגען, ער האלט אין איין גיין אויף מיטינגען, און ער איז מסביר פאר די גאווערמענט, אזוי ווי נחום ראזנבערג זאגט, ס'מוז זיין ווידיאו קעמערעס, מ'זאל זען ווער ס'האט אנגעהויבן. ס'איז אזוי ווייט, אמאל פלעגט די צייטונגען נישט שרייבן וועגן די פריזענס, דארט איז געווען ממש הרי חושך, יעצט האט זיך דער מעיאר אריינגעלייגט אין דעם, זיי האבן זיך אריינגעלייגט פאר אברומי רובין האט אנגעהויבן צו טון, נאר אים רופן זיי אראפ ווייל ער איז א באטרעפנדער, ער איז געזעסן און ער האט שיעור געכאפט שלעק, צו ער האט דאכט זיך מיר געכאפט שלעק און ער האט צוריק געגעבן אויך, בקיצור דער מעיאר וויל יעצט מאכן אז רייקערס איילענד און אויך. די אנדערע פריזענס וויל די פעדערעל גאווערמענט מאכן אז סזאל זיין מער צו די זאך, ווייל סוף כל סוף מלייגט איינעם אריין אין תפיסה וויל מען דאך אים נישט הרג'נען, מוויל דאך נישט ער זאל אויסקומען צובלוטיגט און צוביילט, מלייגט אים אריין אין תפיסה אז ער זאל אפזיצן זיין טערם. סאו אברומי אשריך אברומי אז דו טוסט א גוטע זאך, ווייל אסאך אידן וועלן געניסן פון דיין ארבעט, און איך האב זייער הנאה און איך סופארט דיך און איך בעק דיך. און איף דער איז עניטינג איי קען דו פאר יו, איי וואד העלפ יו, ווייל אז מען האט אריינגעזעצט ברוך מאטסען אין תפיסה, לויט ווי איך הער זיצט ער אין סאליטערי קאנפיינמענט, מורא ארויסצוקומען, די חזירים גייען אים זיי מאכן פון אים האק פלייש ווייל ער האט געטאטשט קינדער, זיי טוען כל דבר אסור זיי הרג'נען רציחה אבער קינדער טאטשען זיי נישט, איטס נאט יור סייז נאט יור עידזש. יעצט די סאודי אראבישע פריים מיניסטער האט שוין געטוישט, אנפאנג האט ער געזאגט אז ארץ ישראל האט גוט געטוהן ווייל די אראבער האבן גענוצט די קינדער פאר יומען שיעלדס, יעצט זאגט ער ניין, נאר טאמער ס'וועט זיין פיעס האט עטס אן עקזיסטענס, ווען נישט וועט עטס אונטערגיין, איך האלט אויך אזוי, ס'קומען נאך א מלחמה נאך א מלחמה, די סוף געווינען זיי, זיי באקומען דעם סימפאטי פונעם גאנצן עולם, און די סוף גייט זיין. אז ס'וועט זיין א פראבלעם אין מדינת ישראל. איך זאג נאכאמאל ווער ס'קען זאל אנטלויפן פון דארט. כ'האב יעצט געזען אל על האט געטראגן דרײַ הונדערט און פֿופֿציק עולים חדשים. נעבעך נעבעך. יעצט, ס'דא א מורא'דיגע מעשה פון א סאלדאט וואס ער הייסט מנחם הדר גאלדין. ער איז איין און צוואַנציק יאר אלט. ער איז געווען דער וואס מ'האט אים נישט געטראפן. און דער איד האט געשריבן א גאנץ אריכות אז די ציונים האבן אים געהארגעט ווייל זיי האבן א פאליסי נאובאדי שוד בי לעפט ביהיינד. שפעטער האט מען געטראפן אז ס'איז נישט אמת געווען, ס'איז אזויווי אלע סאטמארע פלעט. עניוועי, דער איד שרייבט וואס ער וויל. יעצט איך וויל נאך רעדן וועגן אים, אבער נישט יעצט, ווייל כ'וועל רעדן אן אנדערס מאל וועגן אים. יעצט וויל איך רעדן וועגן אן אנדערן סאלדאט וואס ער האט א ענדליכן נאמען, ער הייסט דעיוו גארדאן. דער דעיוו גארדאן איז געווען א איינוואוינער דא אין אמעריקע. ער האט געוואוינט אין דעטרויט און מען האט אים מאלעסטעד און ער האט געטראגן אויף זיך א טשיפ אן די שאולדערס, ער וויינט, ער האט נישט געקענט ארויסקריכן פון זיין מצב, איז ער געפארן אויף ארץ ישראל, ער איז געפארן דארטן אויפטון וואס ביי אים הייסט פאר אידישקייט, אז ער וועט זיך גיין שלאגן פאר די מדינה, און ס'האט אים נישט געארט אז ער וועט פארלירן זיין לעבן, די מענטשן זענען נעבעך צובראכן, און ער איז איינוועגס געגאנגען דארטן פאר העלפ, און ער האט אויכעט געטרייט צו העלפן פאר אנדערע, איך האב ענק שוין געזאגט, איך האב אין ארץ ישראל אן ארגענעזעישן וואס איך בין געווען אינוואלווד אין גרינדן עס, די ארגענעזעישאן הייסט מגן, שוין גערעדט דערפון אפאר מאל, בקיצור ער איז געגאנגען צו מגן און האט זיך דארט אויסגערעדט דאס הארץ, למעשה איז ער נעבעך געשאסן געווארן יעצט ביי די מלחמה, ער איז אומגעקומען, און דאס איז וואס איך טריי מסביר זיין פארן עולם, איר געבט זיך נאך א תאווה פון צוויי מינוט פון דריי מינוט, איר שטופט אייער ערווה אריין אין א קינד, אבער איר כאפט נישט וואסערע א דעמעדזש איר טוט. אין דעטרויט ווען ער איז דא געווען האט ער פאבירט צו באקומען ווי מען זאגט די לאו סיסטעם זאל אים העלפן, אבער סאם האו האט ער נישט מצליח געווען. און די רבנים זענען שולדיג דאס אלעס. ס'איז יעצט אויך דא, מ'האט גענומען אין באד. אין אוסטראליע האבן דאך גרויסע פראבלעמען, מען קומט דאך פאר אויס יעדעס מאל, און ס'איז דארט דא איינער מעני וועקס וואס ער שלאגט זיך, איז למעשה זענען זיי געגאנגען זיי האבן ארויסגעגעבן א בריוו אז זיי זענען קעגן טשיילד מאלעסטינג און ווער ס'האט א פראבלעם זאל זיך ווענדן צו רבי חיים צבי גראנער, ער איז דער זון אויף דעם וואס ער האט געגרינדעט די גאנצע ליבאוויטשער מאוומענט אין אוסטראליע, ער איז געווען דער ערשטער שליח, דער גראנער איז א ברודער מיט דעם רב גראנער דער גבאי דער סעקרעטערי פונעם רבין. געווען. על כל פנים האט מען אים גענומען און מען האט געשריבן אז ווער ס'האט עפעס א קאמפלעינט אדער ער דארף האבן העלפ צי כדומה זאל זיך ווענדן צו אים. יעצט זיין טאטע דער גראנער איז געווען דער וואס האט געפירט צענליגע יאר ליבאוויטש און ער האט געוויסט פון אביוז ער האט אלעס געקאווערט און ס'דא וויקטימס און פעמיליס וואס ער האט נישט געלאזט זאלן קומען פאראויס. יעצט האט מען גענומען דעם די קאץ און די קאץ וועט זיין דער שומר אויף די מילך, סא דער חיים צבי גראנער האט קיינמאל נישט געזאגט אפילו אז זיין טאטע האט געטון עפעס ראנג און אים האט מען גענומען ער זאל היינט פירן, דאס איז דאך דער פראבלעם, דער פראבלעם איז אז מען נעמט די רבנים און זיי זענען די וואס זיי פארפירן דעם עולם. סא דער סאלדאט דעיוו גארדאן האט פראבירט נעבעך צו באקומען העלפ אין דעטרויט און ער האט געוויסט ווער זיין פרעדעטער איז געווען און מען האט אים שטיל געמאכט, סאונדס פאמיליער? וואו רבותי? יעצט אונז האמיר נאך א קאנדידעט וואס האט זיך צוגעשטעלט צו אונז, ער הייסט דער מוהרא"ש ר' אליעזר שלמה שיק, ער האט זיך צוגעשטעלט צו אונז, ס'איז דא א פרוי פרעגט אים אן א בריוו, ס'איז געווען א צוועלף יעריג קינד וואס האט געפירט די דעי קעיר, און די מאמע האט געדארפט זיין דער משגיח, אריינקומען און ארויסגיין, א יוצא ונכנס, און ער האט געוואטשט אויף די קליינע קינדער און געהאט א דעי קעמפ, די מאמע האט געדארפט סופערווייזן, בקיצור איז געגאנגען דאס יונגל וואס האט געדארפט פירן דעם דעי קעמפ און. ער האט אראפגעצויגן די הויזן פאר אפאר פון די קליינע קינדער, און איינע פון די קליינע קינדער זענען אהיימגעקומען און זיי האבן עס דערציילט פאר די מאמע, דו זאלסט וויסן, דאס און דאס האט ער געטון. די מאמע איז געווארן זייער נערוועז, מען ווערט גראד, מען פאלט אריין אין אזא מתח, מען ווערט אין א פחד, און מען הייבט אן צו פרעסן די קינד, זאג מיר וואס ער האט געטון, איך האב ענק שוין געזאגט, דאונט טריי טו אינוועסטיגעיט יור סעלף, אלע סייקייעטריסטס זאגן, לאז די פראפעשענעל העלפ זאל נעמען קער פון דעם. בקיצור האט דאס קינד נישט געוואלט מער רעדן, און ער האט זיך פארשלאסן פון דעם סאבדזשעקט. פרעגט זי אים וואס זי זאל טון. האט ער געזאגט זאלסט וויסן ס'איז לא תעמוד על דם רעך זאלסט שוין פארציילן און זאלסט גיין צו די פאליס און זאלסט אלעם אלעס פארציילן. כ'האב הנאה, העדס אפ טו יו ראביי שיק, דו ביסט ברוך השם מיט אונז. נאר ס'איז דא נאך א בריוו ווי ער שרייבט, איינער פרעגט אים אויך אן, אז זי איז געווען מאלעסטעד אלס קינד און זי פילט נישט גוט וועגן דעם, ס'הייבט איר אן די געדאנקען צו דרייען זיך, ס'טוט זיך, איך גראדע האב געבויעט דארטן די מקווה פארן מוהרא"ש אין יבניאל, דעמאלטס האב איך גערעדט פון דעם סאבדזשעקט פון טשיילד אביוז, כ'האב גערעדט פון אסאך סאבדזשעקטס, כ'בין געווען דארטן חדשים, דריי פיר חדשים, כ'האב געבויט א מענער מקווה, א פרויען מקווה און א כלים מקווה, און כ'בין געזעסן דארט ביז כ'האב געענדיגט, און כ'האב גערעדט צו די מענטשן זאלן וויסן וואס ס'גייט פאר, הגם דעמאלטס איז נאכנישט געווען אזוי א פאפולער סאבדזשעקט, אבער כ'האב געזען ס'איז תמימות'דיגע ספרדים, האב איך גערעדט צו זיי. בקיצור, דא די פרוי שרייבט אים א בריוו אז זי איז געווארן מאלעסטעט אלס קינד, שרייבט ער איר אזוי. זאלסט רעדן צום אייבערשטן און זאלסט נישט דערציילן פאר דיין מאן, און דאס איז א גרויסע טעות, ווייל ווען דער מאן ווייסט קען ער מיט איר אינאיינעם מיטארבעטן, אבער טאמער דערציילט זי נישט ווייסט ער דאך נישט וואס ס'גייט פאר, און נישט יעדער איז באהאווענט אין דעם הלכות מאלעסטינג וויאזוי דאס האט א השפעה, און אויך דאס וואס ער זאגט מען זאל רעדן צום אייבערשטן דאס איז זייער גוט, אבער דאס איז נאר מיט די טערעפי. מיט די טערעפי איז דאס זייער גוט, ווייל אן די טערעפי דארף מען זיין גאר א גרויסער צדיק מען זאל קענען ארויסקריכן פון דעם, און זיין זכות איז אזוי גרויס אז דער אייבערשטער האט אים געבן ספעשל פראטעקשן, נארמאל דארף מען גיין צו א דאקטער, און איך ווייס ווען דו האסט געהאט דיין שיער הארץ אטאק מען האט דיר אריינגעלייגט עפעס אין הארץ, א מין סטענט צו וואס, האסט אויך גערעדט צום רבונו של עולם, דו ביסט דאך דער וואס הייסט יעדן רעדן צום רבונו של עולם, פונדעסטוועגן דאך האסטו געמוזט דורך גיין דעם אפערעישן, רייט? סאו צו רעדן מיטן רבונו של עולם און צו טון קאנסטראקטיוו איז די בעסטע טים וואס איז דא. ווייל אין סומכין על הנס. דארטן האלט איך האסטו געטוהן אן עוולה האסט יענעם געשריבן זאל רעדן צום רבונו של עולם האסט געדארפט שרייבן זאלסט קודם גיין צום דאקטער און נאכדעם רעדן צום רבונו של עולם אדער פארקערט קודם רעד צום רבונו של עולם און נאכדעם גיי צום דאקטער באט דאונט יוז דעם רבונו של עולם פאר א סקעיפ גאוט אז זאלסט נישט דארפן גיין צו א דאקטער און צו די פאליס דארף מען עניוועי גיין פונקט ווי דו ביסט מודה אז מען דארף רעדן צום רבונו של עולם און מען דארף גיין צו די פאליס איז אודה לי מיר זיי מיר מודה אז די זעלבע זאך איז דא אויכעט אז מען דארף גיין צום דאקטער, און מען דארף אויכעט רעדן צום רבונו של עולם, זאל נישט די ברסלב'ער מעשה זאל פארפירן דעם עולם, אונז האמיר גענוג פראבלעמס מיט די אלע אמונה טפלות, אונז ווייסט מיר אויך אז דער אייבערשטער הערט יעדן אויס, דארף ער האבן א זכי' צו דעם, און אז איינער זאל געהיילט ווערן ממש בדרך נס, די גמרא זאגט ר' יוסף, ער האט נישט גערופן קיינמאל קיין דאקטער אין שטוב, ווייל ער איז געווען א גרויסער עניו, האט ער נישט גערופן קיין דאקטער, איז דער רבי אין איינע פון די תורות ברענגען עס צו, אין מסכת עבודה זרה מ'האט צוזאמגענומען פון רבי'ן די אלע זאכן, ברענגען זיי צו פון רבי'ן אז נאר רבי יוסף האט עס געמעגט טוהן, א גרויסער צדיק פול מיט ענוות, נישט דא ווי ס'זאל זיך חל זיין עפעס שלעכטס אויף אים. אבער דאס איז נישט קיין הנהגה פאר יעדן מענטש, ווען דער רבי זכרונו לברכה איז קראנק געווארן איז ער אויך געגאנגען צו א דאקטער, יעצט כ'האב געוואלט זאגן נאך זייער א וויכטיגע זאך, כ'האב געזאגט פאריגע וואך אז.

ס'דא א מענטש וואס ער האט נעבעך א וויל טשעיר, א קאר איז אין אים אריינגעפארן, ס'האט אים אראפגעבראכן נעבעך ביידע פיס, ער איז געווען א חתן און ס'האט אפגעלאזט די שידוך, ער איז פֿיר און דרײַסיק יאר אלט, ער הייסט זאל, ער הייסט זאלטאן הירש, ער זיצט נעבעך אויף א וויל טשעיר, ס'איז נעבעך א גרויסע אומגליק מיט אים, ער גייט ארום איבעראל אז מ'זאל מאכן אז אז ס'זאל זיין אן אריינגאנג פאר הענדיקעפס, איך בין צו אלעם מסכים, ער טוט א גוטע זאך. איך האב נישט קיין טענות צו אים, די איינציגע טענה ס'איז געשטאנען אין א צייטונג אז ער איז געגאנגען אין א אין אזא קלאב אזוי ווי ס'איז דא דארטן נישט איידלע אנגעטוענע פרויען, ער האט געזאגט ער וויל קענען דא אויך אריינגיין, און זיי האבן געמוזט מאכן א רעמפ, דאס איז שוין אביסל אאוט אוו הענד, אונז האבן מיר גרויס רחמנות און מיטלייד ער איז נעבעך אזא קריפל פאר לייף, באט דאס צו טוהן. איטס אאוט אוו הענד ווען דו גייסט מיט חסידישן לבוש מיט אלעם, מוזט דאך נישט אריינגיין אין אזא סטריפ קלאב, און לעטס בי ריעליסטיק, איך מיין דיר נישט צו זאגן קיין מוסר ביקאוז ווי אלל פיל פאר יו, באט זיי נישט מחלל שם שמים, דו גייסט דאך מיט אונזערס א יוניפארם, איך זאג דיר די רבנים האבן געגנב'ט דעם בעל שם הקדוש'ס מלבוש און זיי פארקויפן אונז באלאני. יעצט היינט אינדערפרי אין צייטונג איז געשטאנען אז די אוקריינער ווארענען די ציוויליענס אז זיי האלטן אינמיטן פון פארלירן, אמת ס'איז בערך צען צוועלף שעה אוועק קרים פון. אומאן, אבער היי, רבותי, אז ס'איז צרות וועט דער איד זיין דער ערשטער קרבן, סאו קיינער זאל נישט פארן און זיצט דא. דאס איז געווען צוגעלייגט צום שיעור, יעצט קומט דער געהעריגער שיעור. א גוטן ערב שבת קודש, פרשת ראה, ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה. יעדע זאך. וואס א מענטש טוט, אז ער טוט עס על פי תורה, וועט עס עווענטשעלי אים ברענגען א ברכה אפילו ער זעט נישט אויפן פלאץ די ברכה, און טאמער חלילה טוט ער עס שלא על פי תורה וועט עס אים עווענטשעלי ברענגען א קללה. א מענטש מיינט ער האט גע'גנב'עט אפאר טאלער, אה, קוק כ'האב פרנסה, שפעטער פארלירט ער עס, שפעטער קלאפט עס אויס אין די קינדער, ער האט נישט קיין הצלחה מיט די קינדער, יעדע זאך האט זיך אירע זאכן וואס פון אנפאנג זעט עס אויס יא כ'בין מצליח, מ'מעג גנב'ענען, מ'מעג טון עריות, און דו כאפסט נישט אז דו הרג'סט אפ דיינע דורות. ווען דער טאטע זאגט ביי א בר מצוה בחור ברוך שפטרני מעונשו של זה, איך האלט אז היינט זאל דער בר מצוה בחור אויך מאכן די זעלבע ברכה, ווייל אין די זעלבע צייט וואס דעם טאטן טוט מען שוין נישט שטראפן אויף די קינדער'ס עבירות, אין די זעלבע צייט שטראפט מען נישט די קינדער פארן טאטנ'ס עבירות, ווייל דער אייבערשטער האט דאך פוקד עוון אבות על בנים. ליטל דו יו נאו, ווען דו גייסט מיט אזוינע, אדער ווען דו האלטסט נישט איין מידות וואס דארף צו זיין, און נישט דווקא דו וואוינסט מיט א נידה מיט דיין פרוי ווען זי איז א נידה, דו קלאפסט דיך אריין, דו האלטסט נישט נגיעות, דו האלטסט נישט די אלע זאכן, ליטל דו יו נאו אז דאס האט אן עפעקט נאכדעם אויף דיינע קינדער, און זיי זענען נישט מצליח, זיי מעגן נעבעך טרייען די בעסט, זיי קענען נישט מצליח זיין, ס'איז יסורי כריתות, איז דאס דארף דער מענטש זייער שטארק האבן ביי זיך כסדר, ווען דו טוסט זנות, ווען דו טוסט עריות, דו גיי, אדער ווען דו געסט צו עסן פאר די קינדער פון גע'גנב'עטע געלטער וכדומה. די הרג'סט זיי אוועק, און ס'זעהט זיך ערשט אויס וענתה בי צדקתי ביום מחר, ערשט א טאג שפעטער, יש מחר לאחר זמן, הייבט זיך אן ארויסצוקומען די אלע זאכן, דאס קינד שרייט נעבעך איך בין נישט מצליח אין תורה, איך פארשטיי נישט קיין תורה, איך האב נישט קיין אהבת התורה, אוודאי, די מאמע איז נישט געגאנגען געהעריג אין מקווה, צו זי האט נישט געמאכט געהעריג אלע צוגרייטעכצן, זי האט נישט געווארט חמישה ימי טומאה, הפסק טהרה, שבעה נקיים בדיקות אין די פרי און ביינאכט און נאכדעם חפיפה און גיין אין די מקווה ווי סדארף צו זיין און ווער שמועסט נאך אויב די מקווה איז נישט כשר זאלסטו וויסן די די קינד האט נישט ווי מען זאגט עס אויף ענגליש א פייערמענס טשענס אין העווען ער זאל סוקסידן סאיז א מליצה דאס א גוישע מליצה א פייערמענס טשענס אין העל הייסט עס אין העל הייסט די גיהנום דארט ברענט א פייער. ס'גייט נעמען א פייערלעשער דארט אויסלעשן דעם פייער ווי איז דא אנצוקומען? ס'איז צו גרויס די פייער עס אויסצולעשן סאו מען וויל דאך נישט זאגן אין העל זאגט מען אין העווען אויך נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען אויסצולעשן א פייער אויך נישט קיין פייערמענס טשענס אין העווען אז דיינע קינדער זאלן מצליח זיין אין תורה און יראת שמים איז בעט דיך משה רבינו ראה אנכי נותן לפניכם היום ברכה וקללה בעט דיך עס לעבן קען דיר זיין א ברכה עס קען דיר זיין א קללה. את הברכה אשר תשמעו, דאס איז די גרעסטע ברכה אז א איד קען הערן און טון דעם רצון השם. כ'האב געוואלט זאגן, איך רעד עס הויעך ווייל איך וויל דער עולם זאל מיטהערן, אסאך מאל, עטס ווייסט איך קאסט מיך צייט מיט כח מאכן די דרשות, און אסאך מאל טראכט איך, נע, ס'לוינט זיך נישט. ס'איז אינגאנצן דא פופציג מענטשן וואס זיי הערן מיך, ס'אפשר דא אפאר מער, ס'איז דא עפעס מיין'ס א קאזין זאגט ער איז דער איין און פופציגסטער, און כ'האב געטראפן איינמאל אין די גאס א יונגערמאן, זעהט אויס צו זיין אזוי ווי א האגער פנים, אזוי שיינע שווארצע פאות, זאגט ער מיר ער הייסט האגער. ער וויל מיר נישט זאגן וויאזוי ער איז אן אייניקל פון ר' מאטעלע, אבער זאגט ער דאס איז נישט וויכטיג. זאגט ער איך הער אייך אויס יעדע וואך, איר ווייסט נישט, ס'איז אין די בלאד סטריעם אוו מיי לייף, יו דאונט קנאו. עניוועי, זאגט ער מיר אז סרול האגער'ס קינדער הערן דיך אויס ווייל ס'איז זיין משפחה, און ער זאגט מיר איך זאל נישט פארציילן קיינעם אז סרול אליינס הערט דיך אויך אויס. סאו האב איך מסתם דריי און פופציג, פיר און פופציג הערערס. אמאל טראכט איך, ס'אזויפיל שווערע ארבעט, קומט עס ערגעץ אן? שוין, בקיצור, דו ווייסט דאך מענטשן האבן אלץ, אין ביזנעס אויכעט, אפשר קען איך טון בעסער, אפשר קען איך מאכן מעהר פרנסה, אפשר, און דא טראכט איך אפשר קען מען עס פארבעסערן, אפשר אזוי, וואס קען מען טון, עניוועי. די וואך האב איך באקומען א טעלעפאן קאל, און איך וויל שערן מיט מיין אלע צוהערערס דעם טעלעפאן קאל. א מיידל קאלט מיך אן, און די מאמע זאגט מיר אז זי זיצט לעבן די מיידל, זאל נישט מורא האבן צו רעדן מיט איר, סא זי זיצט לעבן מיידל, עס וועט נישט זיין קיין נחמיה וועבערמאן ארדיעל, די מיידל זוכט נישט קיין העלפ פון מיר, און זי וויל אז איך זאל אויסהערן דאס מיידל, און זי זאגט מיר נאך מער, מיין מאן זיצט אויך דא, און ער איידענטיפייט זיך שמו ושם עירו, און ער זאגט מיר דא האט איר דעם טעלעפאן, טאמער גלייבט איר נישט קענט איר אונז צוריק קאלן, זאג איך אים ניין, איך מיין עז לאנג עז ווער נאט ווערי פערסענאל האב איך דאך נישט קיין פראבלעם, גלייב איך אייך יא גלייב איך אייך נישט. זאגט זי מיר אזוי, מיין טאכטער איז יעצט געגרעדזשועט זאליקא'ס מיידל סקול, און איר האט געגעבן א אינטרעדאקשן פאר די אלע וואס זיי דארפן גרעדזשועטן, וויאזוי זיי זאלן ארויסגיין זוכן א דזשאב, און דאס איז געווען א צוויי דריי וואכן פאר זומער, און איר האט זייער שיין. צו צעלייגט די זאך. ס'איז דא א סעקרעטערי און ס'איז דא א סעקסרעטערי. ס'איז דא מ'נעמט א מיידל ווייל מ'ברויך האבן געוויסע ארבעט אין א פלאץ, און ס'איז דא וואס איז סתם א סעקס טיטשער. פאר צען טויזנט דאלער א יאר, קאסט אים צוויי הונדערט דאלער א וואך, קודם האט ער אויף וועם צו קוקן א גאנצן טאג, און טאמער דארף מען געבן א טאטש דא און דארטן קען ער דאס אויך טון. ס'דא א יונגערמאן וואס הייסט לאזער הערשלאק, ער איז פון וויליאמסבורג, פאר וואטעווער ריזען איז ער אנגעקומען אויף מאנסי ביי איינעם אין הויז, כ'קען זיין ס'איז זיין הויז, כ'ווייס נישט, ער זעט אויס צו זיין פערציג יאר אלט, ער האט שוין אביסל ווייסע האר אין די בארד, שווארצע זאקן, עכט חסידישער יונגערמאן, ער איז געגאנגען און האט אנגעטאטשט אויף יא פון די פרוי, פון די קלינינג לעדי פון די גויטע, זי האט זיך נישט געפאלגט, זי האט גערופן גראדע פאליס און מ'האט אים איינגעזעצט. ער איז אויף אויף טשענעל טוועלוו, ער איז אין אלע צייטונגען. יעצט, איך וואלט געוואלט וויסן, ווען אזא אינגערמאן קומט אהיים צו זיין ווייב, וויאזוי פעיסט ער זיין ווייב? דו האסט דאך עפעס א אן אבליגעישאן טאוערדס יור ווייף? יו שודנט טשיט ביהיינד הער בעק. אויסער די תורה, מען רעדט שוין נישט, ס'איז דאך דא א תורה'דיגע זאך אז דו טארסט נישט, לאמיר שוין זאגן דו האסט פארקוקט די תורה, אפשר קלערסטו מיטן אייבערשטן זיך נאך קענען איבערבעטן עס תשובה טון אבער וואט אר יו גאנע ענסער טו יור ווייף? צו א קלינינג לעדי, איך ווייס נישט צו די ווייסט אז נאך פינף מינוט ווען זי נעמט זיך קלינען אינדערהיים הייבט זי אן צו שוויצן ווייל זי ארבעט דאך און זי שטינקט אויכעט סא איי דאנט אנדערסטענד וואס גייסטו ענטפערן יעצט פאר דיין ווייב? דו דארפסט דאך מיט דעם ווייב לעבן פאר די נעקסטע וויפיל גאט האט דיר געבן דיינע יארן סא איך פארשטיי נישט וויאזוי וואט קיינדע טראסט וועט זיין אין די שטוב. ער זאגט נאך ווייב אבער פון יעצט מאל אן וועל איך שוין נישט טוהן עס. איך געדענק מיט א פיר פינעף יאר צוריק ווען די אינגעלייט פלעגן גיין ס'איז געווען א הענג אוט דארטן אויף א הונדערט און טווענטי פיפט סטריט אין הארלעם, היינט איז עס זייער טייער די ריעל עסטעיט דארט אמאל געהאט דארט א הענג אוט. קיצור א פרוי קאלט מיך אן אינמיטן די נאכט און זי זאגט מיר קומט אראפ מיין מאן האט מען איינגעזעצט ווייל ער האט נישט די לייסענס און העלפט ארויס. און יעדער מיינט דאך אז איך דארף יעדן איינעם ארויסהעלפן אויף דעם איז דאך דא מענטשן וואס באקריגן געלט פון די שטאט, קאלסט דוב הייקינד. עניוועי, און זי קאלט מיך אן איך זאל איר העלפן, זאג איך לאמיך אייך עפעס זאגן מיסיס, איר זענט א סאטמארע בית רחל מיידל, יא, זייט נישט קיין בהמה, אין אמעריקע זעצט מען נישט איין אז מען האט נישט קיין לייסענס ווייל אין קאמפיוטער אין דריי סעקונדעס ווייסן זיי צו ער האט צו נישט, ער איז געגאנגען מיט א זונה ווייל אויף הונדערט טווענטי פיפט סטריט דארטן האט מען אים איינגעזעצט, דארטן איז דא די זונות. אלזא, האט זי אנגעהויבן פון וואנעט ווייסט? זאג איך, פון וואנעט איך ווייס? איך וועל אייך זאגן, טעיק איט פראם די פרא, איי נאו עווריטינג. זאג איך, און נעמט א קאר סערוויס און פארט אראפ. קומט אן, הייבט אן צו שרייען, מיי האזבענד דאזנט העוו א לייסענס, דעטס וואי יו פיק הים אפ טו אקלאק אין די מארנינג און יו דאנט טעל מי, ווייל מ'לאזט דאך נישט ארויסקאלן ביז מ'איז אין בוקינג דארט. און זי זארגט זיך פאר אים. זארג דיך נישט, ער איז געווען, ער האט געהאט א גוד טיים, דאנט ווארי. עניוועי, איז. אריינגעקומען דארטן עפעס א שווארצע, זי האט אויסגעזען ווי מיין עלטער באבע האט זי שוין אויסגעזען, ווען איינער האט זעקס יאהר נישט קיין ווייב וואלט ער נישט געגאנגען אין די ד' אמות פון אזא אלטע, און ס'האט איר געפעלט די צוויי פאדערשטע ציין, זי האט שוין געהאט באק טיט, און זי קומט ארויס, זי איז א הוקער, זי ארבעט פאר די פאליס, און זי זאגט עי מען וואט אר יו טעלינג מי, ביקאוז יו דאונט העוו די לייסענס היר איז היז לייסענס, מעם הי וואנטעד טו טעיק מי אין היז קאר טו העוו סעקס וויט מי. די פֿרױ האָט אָנגעהױבן צו שרײַען, װאָס האָט זי אױף אים געשריגן, מיך האָסטו אױפֿגעטױשט מיט אַזאַ שװאַרצע פֿרױ? זי קען שױן זײַן דײַן מאַמע? אַר יו קרעיזי? און ער האָט געמוזט גײן אין דזשאָן סקול מיט אַלעם. סאָו, װאָס װעט דער אינגערמאַן פֿאַר די רעסט אָװ היז לײַף ענטפֿערן זײַן װײַב, דו האָסט אױפֿגעטױשט די קלינינג לעידי, װאָס זי שטינקט, זי האַלט אין מיטן קלינען, און דו האָסט אױפֿגעטױשט מיט מיר, איך בין דאָך אַזאַ שײנע אײדלע ייִדישע טאָכטער, איך בין רײן, איך האָב נישט קײן דם-נידות. בשעת ווען דו וואוינסט מיט מיר. איי דאונט אנדערסטענד דיס, האט זי אנגעהויבן צו שרייען אויף אים, יענער האט עס מיר נאכדעם נאכגעזאגט, ער זאגט וואט שוד איי דו נאו, זאג איך אים וואס הייסט וואט יו שוד דו, עס אויף דעם צואה וואס דו האסט אנגעמאכט, מען קען עפעס טון דעס צו פארעכטן, זאג איך ניין, מיסטראסט וויל נעווער בי מענדעד אפ, נעווער קען בי מענדעד אפ, ווען דו וועסט גיין ערגעץ וועט זי אלץ קלערן, אוי ווער ווייסט וועם ער וועט טרעפן דארט. סאו עניוועי, האט מען אויסגעלערנט איינמאל פאר אלעמאל די בית רחל מיידלעך, כ'האב ברוך השם געהאט די זכי', כ'האב א חרם, מ'האט מיך באצאלט זעהר א ביטערן פראסק פאר דעם, אבער איים פראוד אוו איט, ווייל איך האב געהאלטן איין זאגן, ס'קומט זומער ווען די פרוי איז נישט ריין אין די שטאט, ווען מ'איז אינדערהיים, ווערסטו משוגע, דו ציילסט ספירה יעדן טאג פיר מאל, דו קענסט עס נישט אויסהאלטן, מ'טאנצט ארום ווי א געפייגערט מייזל נאכדעם וואס ס'האט געגעסן אביסל פויזן, ווען ס'קומט שוין נענטער די טבילה, אך, ס'איז שוין א מחיה. ענד אלל אוו א סאדען ס'קומט זומער ווען ס'איז הייסע צייטן און מ'דארף האבן א פרוי, זי פארקט מען אין קאנטרי און ער פארקט זיך דא. די שיעור האט מיך געלייגט אין חרם, איך האב דאס גערעדט דעמאלטס, ביז דעמאלטס האבן זיי עס געקענט אויסהאלטן, דעמאלטס ווען כ'האב דאס געזאגט האבן זיי געזאגט מ'קען עס נישט מער פארטראגן, פרעגט א רב פארוואס נישט, זאגט ער ער נעמט דאס תמימות'דיגע סאטמארע נאאיווע בית רחל מיידל וואס

צו מיר זענען זיי געקומען נאך נאך אזא הייסן זומער, אה, ר' מנחם מיט א גויטע דם נידה ס'איז א דאורייתא צו דרבנן, זאג איך נעווער מיינד דעס, אז יענער האט אמאל געזאגט, נעווער מיינד די דאג, איז געשטאנען א גרויס צעטל אויף זיין הויז, נעווער מיינד די דאג מיינד די אונער, ווייזט ער ווי דער אונער האט א גאן, אה, נעווער מיינד צו ס'איז א דאורייתא צו דרבנן. מיינד אז דו האסט באקומען דיינע קראנקייטן חלילה און דו וועסט עס אריינברענגען אין שטוב און דו וועסט אפהרג'ן דיין ווייב מיט אלע קינדער, סאו נעווער מיינד די דאג, מיינד די אונער. עניוועי, ס'איז נישט וויכטיג, יעצט וויל איך נישט רעדן וועגן דעם, איך וויל אריינגיין צו וואו איך וויל אנקומען. עניוועי, איז דא די אלע תמימות'דיגע בית רחל מיידלעך, זיי גייען ארויס אין די גאס און זיי רעדן זיך טאקע איין אז די ביזנעס דארף א סעקרעטערי, איי סאו וואס. דער מענטש האט א פרי שאו א גאנצן טאג, דו טוסט דיך אן זייער שיין פארן און דו מאכסט דיינע חנ'דעלעך פאר אים ווייל ער געט דאך די פרנסה ווען נישט ער קענסטו דאך נישט לעבן און שוין, און נאכדעם געט ער א גיי צו און ער כאפט דיך אן, כאפט דיך אן בהוד יפה הער אויס, אז ישראל האגער מעג עס טון, די וויזשניצער רבי'נס זון. פון מאנסי, ס'נאר הגר המצרי, הי, פארוואס זאלסטו עס נישט טאהן און טוהן? כ'מיין ס'איז שוין אריינגעכאפט זיך ביי רעבעס מעגסטו דאך עס שוין זיכער טוהן. עניוועי, האב איך נישט געוואלט די מיידלעך זאלן זיין תמימות'דיג האב איך זיי אויסגעלערנט ס'איז דא א סעקרעטערי און ס'איז דא א סעקסרעטערי. ס'איז דא צוויי. ווען דו גייסט נעמען א דזשאב זאלסטו מיטנעמען דיין טאטן, קודם דיין טאטע זאל אויסטשעקן צו ס'איז נישט קיין איסור ייחוד, נאכדעם זאל ער אויסטשעקן צו וועם דו גייסט ארבעטן. ס'געדענקטס אלע די מעשה מיט דעם יאקאבאוויטש, ער האט געדינגען סעקרעטעריס, האט מיט אלע זיי מזנה געווען, מיט איינע האט ער געוואלט חתונה האבן, דער סיגעטער האט אפגעקאלט ר' משה ארי' זאלסט נישט געבן קיין קידושין ווייל זי איז א אשת איש געווען, און זי איז נאסר לבעלה ולבועלה. יא, ער האט אויך געהאט, דער יאקאבאוויטש האט געהאט, ער האט געהאט א קאמפעני, געלט האט ער, די טאטע האט איבערגעלאזט געלט גענוג, און זיי האבן געהאט א ס, זיי האבן געדינגען סעקרעטעריס. מ'שפילט ביי זיי א ראלע? ער געט דאך אזויפיל טויזענטער צו מיליאנער צדקה מיט שילן מיט אלעם, וועט ער האבן אזוין אויכעט א אלס אן ארבייטער און עט איר גוט טריטן, און נשים דעתן קלות. ס'איז דא א מעשה אין די גמרא ברוריה וואס זי האט א נאמען פון א תנא, זי הייסט אזוי ווי א תנא, און תנאים האבן נאכגעזאגט ווערטער נאך איר וואס זי האט געהערט פון ר' מאיר, ר' מאיר איז געווען איר מאן, ר' מאיר האט אמאל געזאגט נשים דעתן. קלות, קענסט כאפן יעדעס מיידל אפילו אן אשת איש ווען די ווילסט, איט דזשאסט טעיקס טיים, און טאמער זי לאזט זיך פארשטייט זיך אז מען וואקט גראד אוועק קען זי גאר קען מען גארנישט טוהן, באט אז סאיז אין די ענווייראמענט און מען טרעפט זיך יעדן טאג און מען זאגט איי לאוו יו האני דיר יו'ל קעטש עני גירל, און ברוריה האט דאס געהערט אז ער האט דאס געזאגט און זי האט דאך געוויסט זי איז א פרוי און זי האט געהאלטן סאיז נישט אמת, האט זי געזאגט פאר די תלמידים עטס הערטס אויס פון אים אסאך נארישקייטן זאכן וואס האט נישט קיין אמת. געגאנגען צוויי תלמידים און זיי האבן איר אנגעהויבן מפתה צו זיין, זי האט נישט געוואוסט אז דאס איז תלמידים, אנגעהויבן מפתה צו זיין, יא, בקיצור, ענדליך עט וואן פוינט האט מען זי געכאפט, זי האט געזאגט גוט איך וויל מיט דיר גיין שלאפן אין בעט, דעמאלטס זענען זיי געגאנגען דערציילן פאר ר' מאיר אז זיי האלטן נישט ביים שלאפן מיט איר, זיי האבן נאר געוואלט זעהן צו ר' מאיר זאגט אמת צו ברוריה זאגט אמת, אזוי ווי די גאנצע ישיבה איז איז געוואויר געווארן אז ברוריה האט געוואלט האבן א סעקס עפעיר מיט א תלמיד, איז ארויף אויפן דאך איז אראפגעפאלן זי האט זיך געהארגעט דאס איז שוין געווען די גרויסע ברוריה סאיז דא ספרים וואס זיי רעכענען זי אלס א תנא ווייל תנאים האבן פון איר נאכגעזאגט זאכן סא נשים דעתן קלות יו קען געט עניבאדי עני טיים איטס זשאסט א מעטער אוו ווי וויפיל לאנג סדויערט אז מזאל זי באקומען סא ווען די גייסט זיין א סעקסרעטערי איט דאזענט טעיק לאנג, טאמער יענער האט אבוויעסלי אז ער וויל דיך פאר סעקס, איט וואונט טעיק טו לאנג ביפאר יו וויל בי היז. ס'איז דא א וויזשניצער אינגערמאן לארענס, ער האט אפגעפירט אן אשת איש, ער איז געווען א באס דרייווער, און זיינס א משפחה טרעפט מיך און זאגט מיר, יא אבער זי היט היינט אפ טהרת המשפחה פארקערט, זי האט עס אריינגעברענגט און זי מאכט אז ס'זאל זיין טהרת המשפחה אין שטוב. זאג איך דו משוגענער דו ס'איז ס'איז זי טאר נישט וואוינען מיט אים זי איז געווען אן אשת איש זאגט ער ניין אבער דו ווייסט נישט ער זיין ווייב האט אים נישט געגעבן וואס מ'ברויך און ער האט ניין יאר זיך געפלאגט מיט איר זאג איך דאס אלעס ענטפערט נישט ס'דזשאסטיפייט נישט אז ער האט גענומען א ווייבל וואס איז געווען פארהייראט און האט זי צוגענומען פונעם מאן קען זיין זי האט פאר איר מאן יא געגעבן אלעס און ס'דזשאסטיפייט נישט אז מ'האט צוטון מיט אן אשת איש פארשטייסט דער עולם איז אזוי מעסד אפ ער האט נישט געטון גארנישט ער זאגט. ניין זאג איך אים, ער האט יא געטון קעגן די הלכה, זאגט ער יא אבער ער מיינט צו זאגן אלץ מענטשליכקייט, זיין ווייב האט אים נישט געגעבן האט ער געזוכט א צווייטע, דאס הייסט געזוכט א צווייטע, אראפגעפירט א ווייבל פון וועג וואס זי האט א מאן מיט קינדער? באלאוני איז די גאנצע זאך, יור אלל סקרוד אפ. עניוועי, איז גייט מען זוכן א דזשאב און איך האב עס געזאגט און. פארן זומער, און איך רעד דערפון באריכות, נישט ווייל כ'האב נישט וואס צו טון, גלייבטס מיר, כ'האב אזויפיל צו רעדן, כ'ווייס אפילו נישט ווי אנצוהייבן און ווי צו ענדיגן, נאר וואס כ'האלט אז נאך דו אסאך מיידלעך זיי האבן נישט געטראפן קיין דזשאב, און איך האב אויך מסביר געווען אפילו א טיטשינג דזשאב איז די זעלבע ביזנעס, ס'איז דא א פרינציפל, מ'האט יעצט געכאפט אן איין און זיבעציק יעריגן פרינציפל אין מאנסי וואס האט געטשעפעט מיט קינדער, ער איז א יעקע. די יעקעס זענען אויך אזאלכע העפליכע פונקטליכע מענטשן, כ'האב געוואלט וויסן וויאזוי ער קומט אהיים מיט זייט צו זיין ווייב, דאס האב איך געוואלט וויסן, ער הייסט בוגנהיימער, איר ווייסט די פאליס האט געזאגט אז נײַן חדשים האבן זיי אים נישט געוואלט איינזעצן האבן געהאלטן די יונגל זאגט א ליגנט ער איז אזא יעקע וואס יעקע קען זיין, פונקטליך דייטליך, ער האט געפראסקעט די קינדער דאס איז נוסח יעקע, אבער אז ער האט געוואוינט משכב זכור, איר ווייסט וואס זיינע טשארדזשעס זענען, איך וויל אייך זאגן א נארמאלער מענטש וואלט זיך גע'עקלט. צו טוהן וואס די טשארדזשעס זענען, ס'איז נישט צום גלייבן, און ער איז פרינסיפעל דרייסיג פערציג יאר אין די סקול אליין איז ער שוין איבער פֿינף און צוואַנציק יאר פרינסיפעל, אנבעליוועבל, סאו וואס גייט דער יעקע ענטפערן, ער גייט איין זאך ענטפערן, ס'איז נישט אמת, ס'איז אלעגעישענס, די אלע זאכן. אדער אזוי ווי נחמיה האט געזאגט זי איז א שיקסע, צי כדומה, רבותי דאס ארבעט נישט מער, יו געט קאט יו פעי די פרייז, איט דזשאסט דאז נאט פעי ענימאר, סאו בקיצור וויל איך יעצט צוריק קומען צו אונזער זאך. איך האלט יעצט אינמיטן א קאנווערסעישן מיט א פרוי מיט א טאכטער כאימא כביתא און מיט א טאטן, זאגט זי זי איז אריינגעקומען צו א סאטמארע אינגערמאן צו א מידל עידזשד און ער האט עפעס אזא דאנדזשי אפיס האט זי עס נישט ליב געהאט קען נישט אריינקומען נאר עס איז צוגעשפארט בקיצור שי דזשאסט דידנט לייק איט גיבט זי א פרעג דעם אינגערמאן איך וויל אייך פרעגן עפעס וואס וועט זיין דא מיין דזשאב? זיין בוקקיפינג? קאמפיוטערס? ס'וועט זיין. טעלעפאן ענסערינג, זאגטס מיר וואס וועט זיין מיין דזשאב? אינווענטארי קלערק, זאגט דער אינגערמאן אזוי, דא איז נישט דא קיין ארבעט א גאנצן טאג פאר א מיידל, איך נעם א אלל אראונד גערל, אביסל א ך ווייס מאכן, אינווענטארי, אביסל טיר ענפערן די טיר, אביסל אהער, אביסל אהין. געט צו אים א קוק אין פנים און זי פרעגט אים, זאג נאר, יונגערמאן, איר זוכט א סעקרעטערי אדער א סעקסרעטערי? הייבט ער אן צו שרייען, וואסערע מין שאלה איז דאס? זאגט, זי ווייסט, איר זענט די פערדע מיידל וואס ס'פרעגט מיך דאס. זאגט זי, איר ווייסט ווער עס האט אונז אויסגעלערנט? איינער נחום ראזענבערג. הייבט ער אן צו שרייען, דער מנוול, דער חזיר, די חיה, נישט קיין וואונדער די רבנים האבן אים געלייגט אין חרם, זיי האבן אים ארויסגעווארפן פון ווילימסבורג, נישט קיין וואונדער מען לאזט אים נישט אריין אין קיין שול און אין קיין מקווה. הי. זאגט דאס מיידל, איך וויל אייך עפעס זאגן, ס'זאל אייך טאקע נישט זיין קיין וואונדער, ער האט מציל געווען אונזער כיתה, אונז הערן מיר אים אלע אויס, מיין טאטע האט מיר געזאגט דו גייסט נישט זוכן א דזשאב ביז ווי לאנג דו'סט אים נישט אויסהערן, כ'האב אים אויסגעהערט, האט מיין טאטע געזאגט יעצט מאכט מען חזרה דו גייסט אים נאכאמאל אויסהערן. און נאכדעם פרעגט מיך מיין טאטע, זאג מיר, דו האסט גענוג קוראזש צו זאגן פאר א מענטש ניין? דו האסט גענוג קוראזש צו פארשטיין אז ווען יענער וויל דיך טאטשן זאלסטו קאלן ניין וואן וואן? און אזוי האט ער מיר אימיונט און צוגעשטעלט יעצט קענסטו גיין זוכן א דזשאב. און זעט אויס אז די אלע, די גאנצע קלאס דא, דאס איז אן עפעדעמיק. אלע מיידלעך, ער זאגט פיר בית רחל מיידלעך האבן אים געפרעגט די זעלבע שאלה, איר זוכט באמת א סעקרעטערי אדער א סעקסרעטערי? זיי האבן שוין אלע געזעהן וואס דא גייט פאר. סאו. ברוך השם העטס אף טו נחום, איך בין אזוי צופרידן, איך זאג יעצט, יעצט זעה איך ערשט וויפיל מען דארף נאך רעדן, איך האב א קאזין, סע זאגט מיר נחום אז דו'סט נישט רעדן וועט דיך דער אייבערשטער שטראפן, דו ביסט דער איינציגער שופר וואס דער עולם הערט, און דער איינציגער שופר וואס דער עולם רעספעקט, ווייל דו ביסט געווען דער ערשטער וואס דו האסט גערעדט פון די אלע עניינים ווען קיינער האט זיך נישט געטרויעט צו רעדן, היינט טרויעט זיך נאך אויך קיינער נישט צו רעדן, יעצט איך וויל בעטן אזא זאך. איך האב עס געבעטן פאר צוויי וואכן צוריק און פאריגע וואך, די אלע מוסדות וואס זיי טיטשן מיידלעך, און וואס זיי טיטשן יונגלעך אויך, אבער מיידלעך זאל מען אנהייבן צו לערנען פון די צוועלף יאר הלכות נידה, מען זאל לערנען די דעוועלאפמענט אוו די באדי פון ווען מען איז א יאר אלט, און אז מען טאר נישט גיין מיט קיינעם און מען טאר נישט טראסטן קיינעם, אבער.

עס איז דא יעצט אין לובאק טעקסעס, עטס ווייסטס, איך איך בין דאך געווען טעקסעסער רב, עטס געדענקטס אויף די גאנצע גלילות, איך בין נישט געבליבן דארטן אין יענע שטאט אין די קעפיטל אין אוסטן, ווייל דארט איז דא א מאוומענט אז מען זאל מעגן טאטשן קינדער, עס איז עס איז אגענסט די לאו אבער זיי ווילן עס איינפירן, אזוי ווי מען האט אנגעהויבן אז מען גייט חתונה האבן א מעיל מיט א מעיל, עס האט געדוירט דרײַסיק יאר און עס איז געווארן א ריאליטי, עניוועי איז למעשה. איז אין לובאק טעקסעס יעצט דא א מיידל, מארעל קארידזש האט איר פאטאגראפירט, געמאכט א גאנצע אישו, די מיידל זאגט זי לערנט אין היי סקול, זעט אויס ס'איז לובאק, ס'איז אזא קליינע, ס'איז א קאנסערוועטיוו סיטי אבער ס'איז קליין מסתמא, מ'פארשטייט דאך, יעדער איז אזוי תמימות'דיג, אזוי ווי א להבדיל א בית רחל מיידל, זי ווייסט נישט גארנישט, איז ארויסגעקומען אז ביי איר אין היי סקול איז דא זעקס זיבן מיידלעך פרעגנענט, זאגט זי נאובאדי טיטשעס אס אבאוט סעקס, און.

ס'האלט דארטן אז די טעלעוויזשענס פאטאגרעפירן זי און זי שרייט קוק זעסט דעם בויך וואס ברויך איך דאס האבן וויי ביקאוז נאובאדי טאוט מי דיפרענט און ס'ווערט א מאוומענט אין די פאבליק סקולס ס'וועט גיין ווערן א מאוומענט איבעראל איך זאג ענק כי לא יעלו לא שנה ושנתיים זאגט די גמרא ס'וועט נישט דורכגיין א יאר און צוויי אין די סוף גייט מען אין יעדע סאטמארער סקול און אין יעדע היימישע סקול מוז מען דאס לערנען. ס'איז דא צופיל עקסידענטס אין די סטריט און נישט יעדער ווערט פרעגנעט און נישט יעדער טראגט עס אויס באט דער איז פראבלעמס ענד ווי נאו אבאוט איט סאו איטס גאנא העפען. און וויאזוי געשעהט עס? נאר ווייל מען רעדט דערפון. ברוך השם. סאו עניוועי איז למעשה האב איך א מוראדיגע הנאה די די מיידל כ'מיין כ'ווייס נישט ווער זי איז כ'האב נישט גענומען איר טעלעפאן. כ'קען וויסן איר טעלעפאן ווייל איך קען עס נאכקוקן אויף די מ'זאגט אויף די טעלעפאן באט איך בין ס'איז נישט אינטערעסאנט ס'געט מיר אזויפיל סופארט און קארידזש און געז אויף צו גיין ווייטער אז מען דארף ממש ראטעווען דעם דור דער דור זינקט און די רבנים ס'אינטערעסירט זיי גארנישט און די וועלט איז פארגעשריטן ווען אונז זעמיר אויפגעוואקסן איז א גוי'טע געגאנגען אין די גאס צניעות'דיג ע איז זי נישט געגאנגען אנגעטון ווי א רעבישע טאכטער אבער עכ"פ די צוויי בריסטן האט מען איר נישט ארויסגעזען. כ'מיין וויאזוי מ'גייט היינט אנגעטון איז דאך א גרויל, איך זיץ אסאך מאל און איך טראכט און איך זאג רבונו של עולם ס'איז דא א מעשה אז ס'איז געווען עפעס א גרויסער צדיק איינער איז געקומען בעטן א תיקון און דער צדיק האט אים געגעבן א תיקון האט ער געזאגט האט אים געגעבן זייער א גרינגען תיקון פרעגט אים דער איד אזוי אזא גרינגען תיקון געט ער מיר דאס איינער פון די פריערדיגע פון תלמידי בעל שם האט ער געזאגט אזוי. ווען דער אייבישטער וואלט אריינגעלייגט די נאקעטע שיקסעס אין די ספרים שאפע, און דעם ראשית חכמה אין די גאס, וואלט איך דיר געגעבן א געפערליכן שטארקן תיקון, אבער אזוי ווי דער אייבישטער האט אריינגעלייגט די נאקעטע שיקסעס אין די גאס און דעם ראשית חכמה אין די ספרים שאפע, פארשטיי איך דיינע נסיונות. אזוי ווי מען גייט היינט אנגעטון? אין דור המבול איז מען נישט געגאנגען אזוי אנגעטון. ס'איז דאך א גרויל צו קוקן, און במילא דארף מען. זיך זייער שטארק מחזק זיין, איז עכ"פ מען דארף רעדן מיט די מיידל, איך האב אזא הנאה, wow, העטס אף טו עווערי וואן אוו יו, יעדעס מיידל, זי גייט היינט ארויס אין די גאס, און זי איז אימיון פון מיין האטליין וואס צו פרעגן און וואס צו קוקן, און צו וויסן אז עס קען זיין, ס'איז א פיפטי פיפטי טשענס אז מען נעמט דיך בכלל נישט אלס א סעקרעטערי, הי דאזענט איווען ניד יור ווארק, ער דארף האבן א סעקרעטערי. יעצט איך בעט די אלע טאטעס וואס זייערע קינדער האבן נאכנישט געטראפן קיין דזשאב, זיי זאלן הייסן אויסהערן מיין האטליין, עס קען דיר צוניץ קומען, עס קען דיר זייער שטארק צוניץ קומען, אמאל שעמט זיך א טאטע צו רעדן אפן מיט א קינד, דאס קען איך דיך נישט איבערמאכן, אבער דאס אז זי זאל אויסהערן מיין האטליין דאס קען איך דיך בעטן, סאו האב שכל פאר דיין טאכטער גייט פאר א דזשאב און טו צו די זאך.

די אייגענע האר מיט אלעם, זאג איך דעם רב, וואט דיד יו דא טו מי, אר יו אוט אוף יור מיינד? זאגט ער, העי, דאס זענען די מיידלעך וואס זיי גייען שוין אויס, זיי זוכן שידוכים, איי דאנט ניד דעם טו מעיק ען עקסידענט ענד קאם האום, זיי זענען פרעגנענט, איי מייט עז וועל טיעטש דעם ביפאר, זיי קענען יעדע הלכה אין הלכות נידה, אין הלכות נגיעה, און אין הלכות יחוד, זאג איך, אויב אזוי, לאמיר טאקע רעדן וויאזוי א אידישע טאכטער דארף האבן מסירות נפש נאך די חתונה צו גיין אין א מקווה. סאו דאס איז א ווארט וואס איך חזר עס אייביג איבער, איי דאונט ניד דעי שוד מעיק א מיסטעיק ענד דעי שוד קאם האום פרעגנענט. עניוועי, ס'איז גענוג א שאד ליידער אז מ'מוז אזוי רעדן, אבער דאס איז די דור היינט. ס'דרייען זיך ביי אונז מענטשן אין מקווה זיי האבן נישט, זיי האבן זיך בכלל נישט געטובל'ט אין מקווה, ער ווייקט זיך זעקס שעה אין מקווה, נאכגעלאפן אלע קינדער, ער האט זיך בכלל פארגעסן א טובל צו טון. און נאכדעם מיט דעם שמוץ און מיט דעם זרע לבטלה און מיט יענעמס אוכער וואס האט אים אריינגעשטופט זיין אבר אין יענעמס נישט אפגעקלינטן אוכער וואס איז פול מיט צואה, מיט דעם גייט ער אהיים וואוינען מיטן ווייב פרייטאג צונאכטס און ער איז מקיים מצות עונה. עונת תלמידי חכמים בליל שבת. יעצט האב איך געוואלט רעדן אביסל וועגן די קליפה טמאה, מען זאגט ביי פסח ביים סדר זאגט מען אויף איינע פון די כוסות שהיא כנגד. רוח זנות, אויף איינעם זאגט מען שהיא כנגד רוח שטות, איינס איז כנגד קליפה הטמאה. וואס איז דאס דער קליפה הטמאה? וואס איז דאס? דאס ווארט רבנים דאס איז קליפה הטמאה. דאס איז נישט נוגה. עס איז דא די ג' קליפות הטמאות, נאכדעם איז דא נוגה און נאכדעם איז דא די קדושה. רבנים זענען נישט נוגה, זענען נישט קדושה, זענען ג' קליפות הטמאות. עטס ווייסט איך האב ענק שוין געזאגט ס'איז דא איינער.

איז ער געגאנגען און ער האט זיך באזעצט אין ארץ ישראל, ער האט געמאכט א נייעם וועבסייט, און ער איז שוין ווידער אין ביזנעס, ער האט געשריבן א שיינעם בריוו אין ירושלים אין א צייטונג, ס'הייסט די לאנלי שבת אין דזשערוזעלעם, מיר זיצן נעבעך אליינס אין א האטעל, און. ער וויל משפיע זיין און קיינער קומט נישט, צוביסלעך האט ער אנגעהויבן צו אטרעקן דעם עולם, יעצט איך ווייס נישט וועם ער אטרעקט, צי אטרעקט ער אזעלכע זונות וואס זיי זוכן סעקס, צי ס'א שמועה רחוקה, מ'זאגט איבערן ים האבן די שדים נישט קיין שליטה, צי זיי קענען פארקויפן באבע מעשה'ס, נאר דער רב געבט נישט אויף. פונקט ווי חיים האלפערן, חיים האלפערן האט נישט אויפגעגעבן, נחמיה וועבערמאן האט אויפגעגעבן, מ'האט אים אריינגעשטעלט אין תפיסה, ברוך מאטל האט מען אריינגעשטעלט אין תפיסה, אבער די רבנים, די קליפות הטמאות, הע הע, ער איז שוין צוריק, ער פארט, ער פירט שוין ווייטער א געזעלשאפט, נאר וואס, איך זאג אייביג, עז לאנג אז ס'איז דא די אווערנעס, ענד עז לאנג אז אונז האמיר געטון וואס מ'האבן מיר געקענט אים צו עקספאוזן, דאס איבריגע איז יעדנ'ס פראבלעם. אז ער זאל זיך האלטן ווייט פון אים, איטס יור פראבלעם און יור דעסיזשן, און לאז דיך נישט פארפירן, כ'מיין מען זאגט יו קען טעיק א הארס טו דע וואדער באט יו קענט מעיק הים דרינק, קענסט אים נישט מאכן טרינקען מיט כח. יעצט די זעלבע איז למשל מיט דעם באדענהיימער, דער פרינציפל אין מאנסי, ער איז ווייטער פרינציפל, ס'איז דא א פראבלעם, מ'האט געשאסן עפעס איינעם זעקס מאל דארט אין, איך ווייס אין מיזורי, קודם נעמט מען די פאליס און מען געט אים ער מוז אוועק גיין ער קען נישט זיין א פאליס ביז ס'גייט דורך אינוועסטיגעישן צו ער האט געווינען צו פארלירן דאס וועלמיר זעהן באט ער קען ווייטער נישט זיין קיין פאליס פאר די טיים ביאינג ביי אונז מען זאגט אויפן פרינציפעל אז ער איז מזנה מיט קינדער ער האט געטאטשט קינדער געטוהן דאס ארגסטע באדענהיימער ער איז ווייטער פרינציפעל. ס'איז געווען דער מיילעך שפיצער האט אנגעהארגעט א יונגל אין סאטמאר אין מאנסי ער איז געבליבן פרינציפעל דאס איז די קליפות הטמאות. איך ווייס נישט וויאזוי זיי האבן געהאט אזא פאוער צו ווערן אזוי שטארק, מען זאגט אויף זיי כל דבר אסור און זיי טוען כל דבר אסור און זיי בלייבן שטארק, ס'איז אנבעליוועבל. יעצט די וואך איז געשען גרויסע נייעס, ס'איז דא די מלכה לייפער, די גמרא זאגט ביי רכב הזונה כל האומר רכב רכב מיד נקרי, ווען איינער זאגט רכב, זי איז געווען אזא. א זנות פיטשער זי האט מיט יעדן געוואוינט אז בלויז זאגן איר נאמען האט געמאכט אז מ'זאל חלילה קריגן קרי. סאו איז דא די מלכה לייפער ווער ס'זאגט מלכה מלכה הייבט אן גראד צו ברעכן. אן אלטע באק שוין אלט פערציג יאר און זי איז געגאנגען זי האט מכשיל געווען פופצן קינדער וואס מ'ווייסט אין אוסטראליע און זי האט געטון די זעלבע טעקניק. זי האָט גענומען שװעסטער, זי האָט געהײסן זאָלן טאָן זנות צװישן זיך, זי האָט צוגעקוקט און זי האָט אױפֿגעפּאַטשקעט, און זי האָט אָנגעזאָגט די מײדלעך, טאָמער עטס װעטס אײן װאָרט זאָגן, װעל איך פֿאַרצײלן, אַז עטס זענטס לעסביענס! באָט רעד! מע דאַרף אױסלערנען די קינדער! לאַך דיך אױס! מע האָט מיך געסטראַשעט מ'װעט מיך לײגן אין חרם, סאָ װאָס? כ'האָב נישט װוּ צו דאַװענען? װאָטס דאַון טו דעט! באָט די ריװאָרד איז היער! די שטאָט איז קלין! דעטס אלל וויר וואריד אבאוט. עניוועי מען האט איר אויפגעפיקט אין ארץ ישראל און מען גייט איר טראגן יעצט אויף אוסטראליע און מען גייט איר דארט איינזעצן אויסער אז ס'וועלן זיך אריינמישן די סיקריקים מיט די עסקנים און מ'וועט זעהן וואט דעי וויל קאם אפ וויט באט נאו שי איז גאנע פעיס די מיוזיק יעצט זוך מיר איר שוין פין שוין פיר יאר און האמיר איר געטראפן ווייל אזוי שטייט דאך אין חומש ובקשתם משם משם דייקא ומצאת וועסטו עס טרעפן מ'האט געזוכט ביז מ'האט זיך געטראפן. און די זעלבע איז מיט לעיזער בערלאנד, ער רעדט פונעם אייבערשטן און פון פארן אויף אומאן, משוגע צום טויט, באהאלט דיך אין א מויזן לאך, די אינטערפאול האט יעצט א ווארענט אים אויפצופיקן, מ'האט אים שיעור אויפגעפיקט פאריגע וואך ביי א חתונה, האט זיך ארויסגעדרייט, ער איז פיניש, שטעל דיר פאר, די רב זיצט און זינדיגט און שרייט לא תנאף, ער זיצט און זינדיגט, ער האט אפגעזינדיגט אסאך מענטשן. רבי לעזער בערלאנד ער זיצט און רעדט פון אייבערשטן מען זאל פארן אויף אומאן, די רבנים האבן עפעס אזא מין כח אזא קליפה, און איך וויל זאגן דעם עולם, קודם זאל מען דאס יאר נישט פארן אויף אומאן, ווייל יעדעס יאר ווערט עס ארגער, ס'קומען מער ליידיגייערס, מער נישט קיין שומרי תורה ומצוות, מער דראג שטופערס, יעצט אויך דא א גענג פון יונגעלייט וואס האבן געטראגן דראגס דורך בראזיל, מען האט זיי איינגעזעצט. אונזער עולם ס'וויל נישט פעיסן ריאליטי, זיי האבן גענומען א קיפערט מ'האט אריינגעבויעט דראגס אין דעם, איר זעהט אז זיי האבן סניפינג דאגס אדער זיי האבן קאמפיוטערס, זיי האבן גראד אפגעשטעלט די צוויי אינגע לייט מ'האט זיי איינגעזעצט, יעצט דער חידא קען שוין נישט מאכן קיין פרנסה פון ארויסהעלפן די חברה ווייל דער עולם לאכט שוין היינט, ווייסט די מעשה מיטן צאינה וראינה א פרוי האט זייער געוויינט, זי האט געליינט יוסף הצדיק די ברידער האבן אים פארקויפט, זייער געוויינט. נעקסטע יאר זי האט עס ווידער איבערגעליינט זאגט זי יעצט לאך איך פון דיר דו פול וואס דו ביסט שרייט זי דו האסט דאך געזען פאריאר וואס זיי האבן געטון מיט דיר ביסטו נאכאמאל געגאנגען צו זיי די עולם איז שוין פעד אפ פון די גאבידזש דא געכאפט דארט האט מען געכאפט אויף יאפאן טראגן דא האט מען געכאפט נאך אויף א פלאץ און יעצט האט מען געכאפט אין בראזיל האט אויפגעפיקט די זייערע קאונטערפארטס אין ארץ ישראל די עולם האלט זיך מער נישט ביי לאזן קאסטן געלט פדיון שבויים איז ווען ס'איז געווען א מיסטעיק נישט ווען ס'איז א פלענד דיעל. האסט געדארפט אריינפלענען און קען זיין זיי האבן געפלענט אז וועסט מאכן געלט דיך קענען אויסצולייזן און קען זיין זיי האבן שוין גע'גנב'עט מיליאנען נאר יעצט איז נישט געלונגען און קען זיין נישט. סאו דאס איז ווי אונז האלט מיר יעצט מען האט אויפגעפיקט מלכי לייפער מען האט זי איינגעזעצט אין ארץ ישראל און זי ווארט אויף עקסטרעדישען אויף אסטראליע און דארט האט זי יא געטון אזאלעכע זאכן איך ווייס אינסייד פון די פירסט הענד פונעם סייקייעטריסט פונעם סייקאלעדזשיסט פונעם ראביי דארט. אבער וואס ס'שטייט ארויס וואס איז דאך שוין אלעס באהאלטן איז אויך דא אזאלכע ביטערע טשארדזשעס, כ'וויל עס אפילו נישט זאגן ווייל דעמאלטס וועל איך מוזן גיין אין מקווה, מיך האט מען דאך ארויסגעווארפן פון אלע מקווה'ס, כ'וועל נישט האבן וואו מטהר צו זיין, כ'וויל נישט זאגן וואס ס'שטייט וואס זי האט אלעס געטון. און דער רשע ימח שמו וזכרו, דער בעק, משה בער'ס ברודער, ס'זאל נעמען פאר אלע אידישע קרענק אן עק, און פון אים זאל נעמען אן עק, פון די שטאט, ער איז אן עקל. ער האט דעמאלטס געשריגן אז ווער ס'וועט מיטארבעטן מיט די אוטאריטיס וועט ער ארויסווארפן פון שול. איך האב גערופן א רעפארם ראביי, איך האב אים געפרעגט, זאג מיר, איר האלט שבת? זאגט ער, נאו. פרעג איך אים יום כיפור? זאגט ער, ביז טו א'קלאק. טו א'קלאק איי קאל איט עי דעי, איך ברענג אונז צו עסן. זאג איך אים, יו אר די מען איים לוקינג פאר, איך בין אן ארטאדאקס ראביי, ענד איי ניד יור העלפ. א פרינציפל האט מאלעסטעד פופצן מיידלעך. און ווערי בעד מאלעסטעד, זאגט דער ראביי אר יו סיריעס? זאג איך אים יא, און משה בער בעק'ס ברודער דער בעק, אברהם הערש דאכט זיך מיר הייסט ער, אברהם הערש הלוי, זאג איך אים הי סעז דעט איף עניבאדי קאאפערעיטס וויט די פאליס וועט ער אים ארויסווארפן, זאגט דער ראביי איף איטס טרו וואט יור סעינג אין עי העף ען אווער איי העוו די פאליס דער, איך האב אים געגעבן די נעמען פון די עלטערן און ער איז געגאנגען. צו די פאליס, און די פאליס זענען זיי אריינגעקומען, און אברהם הערש זאגט אויף אידיש, ווער ס'וועט קאאפערירן וועל איך ארויסווארפן, האט מען אים איבערגעטייטשט דעם פאליסמאן וואס דער שייגעץ דער רב זאגט, דער וואס ס'ציט אראפ די הויזן צו באקוקן יענעם שטיי סאר איז נעצער אפגעהארגעט פון אידישן וועג. דער תולדות אהרן רבי איז געפארן יעצט אויף אויף אוסטראליע צו מאכן געלט, כ'האף ער וועט אים נישט אראפציען די הויזן, ער וועט באקוקן צו ער איז א גדול צו נישט, און וועלן מצרף זיין צום מנין. עניוועי, ער איז געגאנגען, און די פאליס האבן געזאגט איך וועל דיך צושפארן די גאנצע שול מיט די סקול ווי א קולט, האט מען געמוזט קאאפערעיטן. ס'איז דאך אזויפיל רשעות דא ביי כלל ישראל, איר האלט אז היטלער איז געווען די גרעסטע רשע? איך זאג אייך נאך וועי פאר פעטשט פראם איט, רבנים זענען גרעסערע רשעים ווי היטלער, קודם כל האבן זיי מיטגעארבעט מיט היטלערן ביי די קריג די גאנצע צייט, זיי האבן איינגערעדט כלל ישראל מען גייט נאר ארבעטן מען גייט נאר אונז ווייסט מען די היסטערי ווייסט מען היינט זייער קלאר זיי האבן איינגערעדט די כלל ישראל גייטס צו די ארבעטס לאגערן עטס ענק ראטעווען דאס לעבן און מען האט זיי איינגערעדט מ'עט זיי ראטעווען נאר ווען די עס עס זענען אריינגעקומען האבן זיי געפרעגט ווער זענען די רבנים האבן זיי זיי קודם געהארגעט סאיז נישט דא אז עס זאל נישט זיין קיין מנהיגים זיי האבן באצאלט א פרייז וואס זיי האבן געטון מיט כלל ישראל אונז ווייסט מען פונקטליך היינט וואס סאיז געווען און נאכדעם זענען די רבנים אזאלעכע מחוצפים אזאלעכע שקצים דא רעדט מען פון קינדער וואס זענען. פופצן קינדער האט זי געהארגעט, דריי האבן חתונה געהאט, וואס איך ווייס קען זיין מער אויכעט, אלע דריי זענען גע'גט וויטין טרי מאנטס פון די מערידזש, און דאס טוט מען? מען זאגט קיינער זאל נישט קאאפערעיטן? עניוועי, מלכי לייפער איז היסטערי, דעטס איט, כן יאבדו כל אויביך השם, אלע וואס זענען מכשיל קינדער, יעצט כ'האב געוואלט זאגן די וואך, די געוועזענע וואך, ס'הייסט פרשת עקב, איז געווען, ס'האט זיך צוריק אנגעהויבן די סועסיידס, די זעלבסטמארד, מענטשן וואס זענען מאבד עצמו לדעת, יעצט די אנדערע דריי האבן געהאט צוטוהן מיט, מסתם זענען זיי געווען מאלעסטעד, ס'האט געהאט צוטוהן מיט דראגס, אבער איינע ווייסט מען, זי געווען א מידל עידזשד וואמען, און זי איז געוואויר געווארן אז איר מאן האט געטשיעט אויף איר, ענד שי קודנט טעיק די פעין האט זי זיך געהארגעט, יעצט.

טו די וואו דעט יו מעיד. און די זעלבע איז להבדיל ביי אידן, ביי אונז גייט מען נישט אויס אזויפיל, מ'טרעפט זיך אפאר מאל און מ'טוט דעם שידוך, אבער נאך די חתונה איז דא אזא מין זאך ווי טראסט, מ'זאגט עס אין אשת חיל בטח בה לב בעלה, זי פילט אין איר הארץ אז איר מאן האט זי ליב, ער גייט זי נישט בעטרעען. און עספעשעלי מען קוקט פאר וועם מען האט זי בעטרעיט, פאר אזאלכע שמיציגע אומריינע מיידלעך, דאס איז אנבעליוועבל. עניוועי, יעצט זעמיר צוגעקומען אביסל צו וואס ס'גייט דא פאר, די גוים האבן דאך פיינט די אידן, ס'איז דאך הלכה בידוע שעשיו שונא ליעקב, מ'האט אונז פיינט איבעראל, עטס ווייסטס דאך יא דעם אמת, יעצט וויל מען. מאכן אז ארץ ישראל, מדינת ישראל, האט געמאכט וואר קריימס, און מען וויל נעמען בענדזשעמין נתניהו אויף א משפט. יעצט ער דארף נישט קומען, ער קען זיך אויסלאכן, אבער א כל פנים, אונז האמיר געהאט בוש, דער צווייטער בוש האט אויך געמאכט וואר קריימס, און די דיטעיניס אין גואנטאנאמא בעי, דאס איז לעבן קיובע, אמעריקע אוינט דעם אינזל. און למעשה איז דא אין אסאך לענדער ווי ער קען נישט אריינקומען, ווייל ווען ער קומט דארט אריין אזוי האט ער דיפלאמעסי, אבער טאמער קומט ער אריין אין יענע טעריטארי זעצט מען אים איין. די אלע גוים וואס זיי העלפן פאר א איד איז נאר לגרמיה, אמעריקע האט נישט צוגעהאלפן פאר מדינת ישראל ווייל ער האט ליב מדינת ישראל, צוגעהאלפן ווייל ער מוז האבן א פרענד אין די מידל איסט, א קאנטרי וואס זענען ווי מען זאגט א סאפיסטיקעיטעד קאנטרי. על כל פנים יעצט וויל מען אים נעמען. אויף וואר קריימס, און זיי מאכן אזא מיעסן נאמען פאר כלל ישראל, נישט נאר פאר די ציוניסטן, פאר די פרומע אויך, זיי מאכן אונז אונז זאל מיר זיין בעלידעלט און בעביליגט ביי די גאנצע וועלט, עניוועי, יעצט האט זיך דער אייבישטער צוריק באצאלט, ס'איז דא אין מיזורי איז דא א שטאט וואס ס'הייסט פערגוסאן, ס'איז דא א גרויסע קאמפעני וואס הייסט דזשאן פערגוסאן, ס'איז פלאמינג סופליי, געווען א איד ער איז געקומען דא אויף אמעריקע נאך די קריג, און ער איז געשטאנען אין די שורה, און מען האט אים געפרעגט, ער איז אנגעקומען אויף עליס איילענד, מען האט געפרעגט וויאזוי הייסטו, זאגט ער כ'האב פארגעסן, פארגעסן וואס מען האט אים אנגעזאגט, אויף ענגליש, די האט געשריגן פערגוסאן, געווארן זייער א גרויסער ביליאנער דא, און ס'איז דא א שטאט דאס הייסט פערגוסאן, פערגוסאן מיזורי, און ס'טוט זיך דארטן אזוי ווי ס'האט זיך געטון אין גאזא יעצט, אמעריקע ווייסט עס נישט וויאזוי אראפצושלינגען, ס'איז דאך א בושה, קודם כל. מ'האט געהארגעט א גוי און יעדער איז געגאנגען האט זיך אנגענומען ווייל ער איז געווען א עפריקען אמעריקען יעדער איז געגאנגען האט זיך אנגענומען יעצט קומט מען ארויס אז די פאליס ער איז א ווייסער האט אים געשאסן זעקס מאל פיר מאל אין די טשעסט און אין די הענט און צוויי מאל אין קאפ ס'איז געווארן א ראיאט און מ'האט געמאכט א קורפיו מ'האט אריינגעברענגט די נעשענעל גארדס און די חברה שלאגן זיך ס'איז דא שוין נאך צוויי געהארגעטע פון די פראטעסטס און זיי האבן מאלאטאוו קאקטעילס צו ווארפן אויף די פאליס די פאליס זענען אויך אינדזשערט. זיי גייען זיך אויסלערנען וואס דאס הייסט ווען ס'געשעט ראיאטס, און איך וויל ענק זאגן רבותי מיינטס נישט דאס קען נישט געשען אין ניו יארק, איט קען העפען עני טיים, און אונז זעמער אין אזאלכע סכנות, אונז ווייס מיר אליין נישט אין וואסערא סכנות אונז לעבמער, מ'האט יעצט ווידער געשאסן אין ברוקלין אפאר מענטשן. דא דריי פיר געשיסעכצער דריי פיר טויטע מען שיסט איבעראל אין אלע זייטן איז דא יעדער האט גאנס היינט פונקט ווי איך זאג אייביג אז מען זאגט אז א רופא איז א חזר דארפסטו נישט פרעגן פון וואנעט ווייסטו ס'איז אמת ער איז א רופא איז ער א חזר ער זאל פראוון אז ס'איז נישט אמת אזוי אויך יעדער מענטש היינט אין די גאס וועסט אים אפשטעלן האט א גאן באהאלטן איז ס'ממש א אומגליק וואס דא גייט פאר אין וואס א סאסייעטי אונז לעבן מיר סאסייעטי איז קראמבלינג קודם דארף מען בעטן דעם אייבערשטן פאר רחמים חסדים נאכדעם דארף מען זען

אנגעצויגן דער מצב, און ווי ס'הייסט די נעשאנעל גארד, זיצן דארט און מ'זעהט זיי מיט די לאנגע ביקסן שטייען גרייט צו שיסן, און די חברה האבן נישט קיין מורא, זיי פושן זיך הונדערט שטיק מיטאמאל אימער עפעס. מ'האט ארויסגערופן די גלחים, מ'האט זיי געבעטן זיי זאלן בארואיגן דעם עולם, ער לאכט אן, ס'איז א מלחמה! און א גאנצע נאכט האט געברענט, מאלאטאוו קאקטעילס, ס'האט געברענט פייער, זיי האבן אנגעצינדן, ס'איז א ביטערע אומגליק, און רבותי מ'האט וואו צו שלופן אין ערגעץ. נישט וואס דאס האט צו טון מיט אידן, אבער דער איד איז דאך די נעקסטע קרבן פאר אלע. און די עיקר וואס מען דארף זעהן איז אז א איד זאל זיין אין א לאו פראופייל, נישט מ'איז כסדר ביזי, דער האט גע'גנב'עט, דער האט דאס געטון, קרית יואל שלאגט זיך מיט די נעיבערס, דער שלאגט זיך מיט יענעם. זיץ כאטש לאו פראופייל, מען זאל דיך נישט זעהן. יעצט אין זוהר הקדוש ביי כל נדרי זאגט מען איסתא פרא בגופא ואיסתא פרא בממונא. איינער באצאלט מיטן גוף און איינער באצאלט מיט געלט. אונז חוץ לארץ'דיגע אידן האבן די זכי' אז אונז דארף מען נישט באצאלן מיט אונזער גוף. די ארץ ישראל'דיגע אידן מוזן גיין אין מלחמה, און אפילו ווער ס'גייט נישט ציטערט, ער איז אין מקום מלחמה, איז ער איז פרא בגופא. אונז זעמער איסתא פרא בממונא, מ'דארף דאנקען דעם אייבערשטן אז מ'קען זיך אויסקויפן פאר געלט. אבער דאס וואס ס'טוט זיך אין מיזורי, דאס איז אונז צו ווייזן, רבותי, פארלאז דיך נישט אויף אמעריקע, פארלאז דיך נישט אויף זייער שטארקייט, פארלאז דיך אויף גארנישט, זיי קענען ארומרינגלען וויליאמסבורג און טוהן די זעלבע זאך אויכעט, ס'איז דא דער פעטערסאן וואס מ'האט אים בלינד געמאכט, ס'איז דא אסאך זאכן, און די שומרים זאלן זיין אויפן לאו פראופייל, לויפטס נישט ארום שלאגן גוים, רופטס די פאליס. יעצט ס'איז דא אין קראון הייטס איז געווען א טינעידזשער א גוי, ער איז ארומגעגאנגען ער האט גערעיפט א מיידל פון דרייסיג אין איר אפארטמענט, נו איז ער געלאפן כאפן נאך איינער וויטין טען מינוטס? ווען די גוים וועלן זיך צולאזן רבותי וועט מען נישט קענען גארנישט טוהן? אונז דארף מען זייער שטארק בעטן דעם אייבערשטן און מען דארף זיך האלטן אויף א לאו פראופייל. יעצט וויל איך ענק זאגן נאך א זאך. איך זאג אייביג מען דארף האבן עדיוקעישן, אינגעלייט מוזן האבן פרנסות. ס'איז דא א איד וואס האט דערהערט מיין געוויין, ער הייסט הרב גראסמאן, ער איז אין מגדל העמק, ער קען מיך זייער גוט, איך האב אים איבערגעפיקסט דארטן מקווה'ס, כ'האב אים געבויעט א נייע מקווה, ער האט מיר געגעבן זייער א שיינעם בריוו, א ש'כח, ער איז א ידיד מיינער, כ'האב אריינגעשטעלט זיין שוואגער אז ער זאל זיין משגיח אויף די פינף מקווה'ס וואס זיי האבן אין שטאט, על כל פנים, דער גראסמאן האט געהערט און ער זעהט אז די אינגעלייט האבן נישט קיין פרנסה אין ארץ ישראל, למעשה גייט ער יעצט רעיזן צוויי הונדערט און פופציג מיליאן דאלער און ער גייט מאכן א קאלעדזש אזוי ווי דא איז דא טורא קאלעדזש, פאר יונגלעך און פאר מיידלעך עקסטער אפגעטיילט. איר זאלט וויסן ווען איר קוקט אויף די שטאלשעטס פון כלל ישראל איז געווען אזוי, אמאל זענען געווען די טייטלבוימס די וואס האבן געפירט דאס אידישקייט, אמאל זענען געווען אנדערע רבנים וואס האבן געפירט דאס אידישקייט, אבער ס'טוישט זיך ווייל די תורה איז נישט בירושה, טאמער טוסטו עס געהעריג איז קענסטו עס טון פארן אייבערשטן און אז נישט ווארפט דיך דער אייבערשטער ארויס. סאטמאר האט געבויט אן אימפעריע אידישקייט אונזער הייליגער רבי, היינט זעמער אריינגעגאנגען מיט די אגודה אינאיינעם צו זאגן אז אונז וויל מער די געי מערידזש, רחמנא לצלן, פאר דעם אליינס קען דאך דער נארמאלער גוי אטאקירן. על כל פנים יעצט גייט זיין גראסמאן די נעקסטע דזשענערעישן דער צדיק הדור וואס האט געבויט אידישקייט, ער רעיזט יעצט צוויי הונדערט און פֿופֿציק מיליאן דאלער און ער מאכט א קאמפוס, ער האט ער האט צען טויזנט קינדער האט ער אין קאמפוס, ער האט בערך פֿינף זעקס טויזנט מיידלעך און פֿינף זעקס טויזנט אינגלעך יסומים מיט אלעם. סא און ס'איז אין מגדל העמק, און יעצט גייט ער רעיזען פאר א קאלידזש, און זיי האבן מיר געזאגט אז זיי האבן שוין בערך הונדערט גערער מיט וויזשניצער מיט חשובע אינגעלייט פון איבעראל, ברוך השם אבי איינער דערהערט שוין מיין געוויין, דא אין אמעריקע איז דאך דא טורא קאלידזש, זאגט מען איי ניגע אבער אין טורא שלאפן די מיידלעך אויף די יונגלעך א גאנצן טאג, זאג איך אים דו פערד דו, אין פלעטבוש אינעם טאג וואס ס'קומען יונגלעך קענען קיין מיידלעך אין גאנצן פרעמיסעס נישט זיין, ס'איז א זעקס זיבן שטאקעדיגער בילדינג. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? מען איז איינגערעדט מיט די אלטע אונגערישע זאכן, קען זיין אינדערהיים איז אזוי געווען ממילא האט מען געזאגט קאלעדזש דאס איז שלאפן אויף מיידלעך א גאנצן טאג, נא נא נא נא היינט איז דאס נישט דא, נאובאדי איז דער פאר סעקס דער דער פאר עדיוקעישן ענד דעי וואנט טו געט אוט אוו דער, און ניינטי פערסענט קומען שוין מיט א בויפרענד אדער א גוירלפרענד אין די זייט עניוועי. און איך בעט אהרן'ען, מיין שיעור ד' ווי דו רופסט עס, מאך עס פאר א געהעריגן קאלעדזש, דו האסט דאס געלט, דו האסט, דער קאלעדזש ברענגט אריין געלט, דו האסט דעם לענד, דו האסט דעם בילדינג, דעמאלטס ווען כ'האב מיר נאך געווען בעושר שעה קושרו, איך האב נאך גערעדט מיט אים, איז האב איך אים אמאל געזאגט טו עס, האט ער געזאגט ווילאנג ס'איז נאך דא חברה וואס זיי האבן געכאפט שלש סעודות בילקעס ביים דברי יואל קען איך עס נישט טון ווייל זיי מיך הרג'ענען, אהרן זיי וועלן דיך אויסלעבן, דו וועסט נאך גיין צוגרונד פאר זיי, און דו וועסט נישט האבן אויפגעטון גארנישט. פאלג מיך לאך דיך אויס פון זיי. טו וואס דו דארפסט און טו צו די זאך וועסטו זיין א לעדזשענד א הירא. יעצט די וואך האב איך געהאט א זכי' איך האב געטראפן א מלמד פון קרית יואל ער זאגט מיר איך בין אַכצן יאר געווען א מלמד פאר קינדער און איך זוך א דזשאב פרעג איך וואס איז געשען האסט געטאטשט א קינד זאגט ער ניין נאר וואס זאגט ער דו ווייסט ווי דו האסט אנגעדרייט אז יעדער מלמד מוז האבן א קאלעדזש דעגרי דו ווייסט פון דעם דו ווייסט אז מען געמוזט טוישן אלע מלמדים מיט אלע טיטשערס, די טיטשערס ברענגט מען פון מאנסי עדזשוקעיטעט מיידלעך, און די מלמדים האמער א פראבלעם, און דער אמת איז דו האסט טאקע געווארנט אייביג מען זאל גיין נעמען אביסל אן עדזשוקעישן ווייל ס'ארבעט אזוי, ווען איך בין געווען אין אקאונטינג איז. עס איז געווען גארנישט צו באקומען א לייסענס, פארוואס? ווייל זיי האבן געזאגט אזוי, ווער עס איז געווען אזויפיל אזויפיל יארן שוין אין אקאונטינג געבט מען אים אומזינסט א לייסענס, די זעלבע ווי עס איז געווען די טראק דרייווערס, די קאמערשעל, די וואס האבן שוין געהאט לייסענס אסאך יארן האבן עס געקענט אפגרעידן פון גארנישט, פון קאמערשעל טרי צו טו צו צו וואן, ווייל דו הייסט די גרענדפאדער אוו די לאו, די מינוט ווען דו דארפסט יעצט אנהייבן צו נעמען. לייסענס? דו קענסט עס נישט באווייזן היינט? כ'מיין אנלעס דו גייסט געהעריג אין קאלעדזש, קענסט נישט ברענגען ישיבה איך בין געגאנגען צוויי יאר, ס'איז אקרעדיטעד, יו רילי העוו טו נאו יור ווארק. סאו, האב איך דעמאלטס געזאגט, ס'וועט קומען א לאו, כ'געדענק איך זאג שוין פֿיר יאר, אונז ארבעט מיר אויף די לאו. האט יעדער געזאגט דער נחום ראזענבערג משוגענער פאנטאזיע, משה דוד נידערמאן האט דאך דאס ווארט. משה דוד נידערמאן האט א ווארט ביי די פאלעטישענס, און אונז האמיר א ווארט ביי די עדיוקעיטערס. און ביי די נארמאלע מענטשן, נישט דער וואס היינט הייס איך משה און מארגן הייס איך זארעכ, היינט בין איך אז מען זאל חתונה האבן א יונגל מיט א יונגל, מארגן בין איך מען זאל חתונה האבן א יונגל מיט א דאגי,, דאס איז פאליטישאנס, דאס איז פאליטיקס, ווי האט רבי אהרעלע רוט געזאגט, שקר מיט שלמזל האבן זיך משדך געווען, געבוירן א קינד וואס דאס הייסט פאליטיק, דאס איז קליפת המלך. סא עניוועי, זאגט מיר דער אינגערמאן נאך איין און צוואַנציק יאר האט ער געמוזט אויפגעבן דעם דזשאב, דעטס איט, ער זוכט יעצט א דזשאב און גיי ביי די פֿינף און פֿערציק הייב אן א דזשאב. עס וועט נאך ווערן ארגער רבותי. פרעגט מיך איינער צו וואס פעלט אויס קאלידזש זאג איך כ'וועל דיר מסביר זיין. איך האב אמאל געפרעגט איינעם וואס איז געווארן א דאקטער וויפיל פון די מעדיקעל סקול און פון די קאלידזש האט דיר אויסגעפעלט צו דיין דאקטאראט זאגט ער בעסיקלי צען פראצענט. ס'איז באמת געווען א וועיסט אוו טיים ווייל מ'לערנט דאך אלעס אויב כ'וועל ווערן אזא דאקטער און אזא דאקטער און נאך מען לערנט מען סייקאלידזשי מיט אנדערע זאכן. פרעג איך נו וואס פעלט אויס אזויפיל יארן צו לערנען? זאגט ער מען זאל זעהן אז דו ביסט סטודיעס, דו קענסט דיך אראפזעצן, דו קענסט ארבעטן, דו קענסט צולייגן קאפ, דו ביסט האסט נישט עי סי די סי בי סי, די אלע קראנקהייטן, און וועגן דעם דארף מען עס האבן. ער זאגט מיר אז ווען ער האט געמאכט רעזידענסי האט ער געמוזט אויף זיין עפעס פֿיר וואכן, יעדע צווייטע וואך האט ער געמוזט אויף זיין, זעקס און דרײַסיק שעה שיפטס, און אויב דער קאפ וואלט נישט געארבעט געהעריג, ער איז אין אפערעיטינג, ער מאכט אפערעישאנס, זאגט ער וואלט מען אים ארויסגעווארפן. עס איז אפערעישנס וואס עס דוירט פערציג פופציג שעה, ענד איף יו קענט טעיק איט גאו האום, מען זאגט איף יו קענט טעיק די היט סטעי אוט אוו די קיטשען, די זעלבע דא אויך, מען נעמט א מלמד, ער גייט אין קאלעדזש, איז דען דאס וואס ער לערנט אין קאלעדזש אזוי וויכטיג, נאר אז מען זעהט אז ער איז סטודיעס און ער פארשטייט, מען לערנט אביסל סייקאלעדזשי ער זאל פארשטיין אז נישט שלאגן דאס קינד וועט עפעס העלפן, און אויך אין די זעלבע צייט זעהט מען וויאזוי ער פאנקשענירט, סאו ברוך השם אונז האמיר עס דורכגעבראכן. איך הער זאגן אין אלע תלמוד תורה'ס ס'איז גרויסע צרות, יעצט ס'עט זיין צען פראצענט גניבות, ס'עט זיין וואס זיי'ען נישט האבן קיין קאלעדזש און מ'עט זיי האבן, אבער מעינלי עט מען מוזן האבן און אז מ'עט נישט האבן עט זיין א פראבלעם, און אויב מ'עט האבן א מלמד אז ער האט געטאטשט א קינד און מ'עט זען אז ער איז א מלמד און ער האט נישט קיין לייסענס און ער האט נישט גענומען די אלע קאורסעס גייט ער אין דזשעיל. שוין, יעצט לאמיר גיין ווייטער, דער. סרול האגער המצרי דער מניוול וואס ער טאטשט פרויען בעוד יפיו, ער זעט דאך אז ס'גייט שוין נישט צו גוט פאר אים, איז למעשה. ס'איז געווען יעצט א מיטינג האב איך געהערט, אסיפה, און מ'האט מיט אים גערעדט אז ס'איז דא די מידל עידזש אינגעלייט די אלע האבן די סעלפאונס די נישט מאושר, זיי ברויכן עס האבן, האבן אים די גבאים געפרעגט צי זיי זאלן אריינגיין אין מלחמה צי זאלן זיי ארויסווארפן פון שול, זאגט ער ניין. קוקט אוועק. חברה זענען מידל עידזש זיי דארפן עס האבן. פרעגט אים יענער ווי טיפיש וואס דו ביסט האט דאך דאס נחום ראזענבערג געזאגט די ערשטע מינוט. זאגט ער נו טאקע ער איז געווען גערעכט. יעצט וויל איך דיר זאגן שרול האגער איך בין אויך געווען גערעכט אז דו האסט נישט געטארט זיך צוזאמשטעלן מיט די סיקריקין חברה און ארויסגעבן א חרם ווייל דו האסט געוואלט דעקן דיין טאטענס מקווה ווייל ס'איז געווארן אסאך ארגער. יעדער ווייסט היינט דערפון אז דיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקווה דרייסיג יאר און מער. און נאך א זאך, די סיקריקין האבן נישט וואס צו פארלירן, ס'איז אומגעלערנטע חיות, און געקומען פון ארץ ישראל, א הערשל קלאר, מיט אזא מאיר לעווי וואס ער קלעבט די פלאקאטן, די אלע משוגעים, דאס איז נישט קיין נארמאלע מענטשן, עס איז נישט אין די סאסייעטי מענטשן, איז ער האט נישט וואס צו פארלירן, האט ער נישט קיין פלאקאטן, האט הערשל קלאר נישט מער קיין מלחמות. הי דאזענט קעיר, ער האט שוין געמאכט זיין געלט, ער האט זיך חתונה געמאכט, די קינדער און די אייניקלעך, דו האסט א פראבלעם, דו דארפסט זיין א וויזשניצער רעבע, און יעדער וועט לאכן פון דיר, איך הער זאגן אז אכציג ניינציג פראצענט פונעם עולם איז זיך מרחק פון דיר, און מען זאגט מיר עס גייט פלאצן יעצט עפעס א מעידזשער באמב, זיי ווילן מיר נאכנישט זאגן וואס, ווייל זיי ווילן נישט זאל הייסן אז איך האב עס אינסטיגעיטעד, אבער עס גייט פלאצן א מעידזשער באמב זאגן זיי, דו קענסט נישט פירן קיין מוסד, איך ווייס נישט וואס דארט גייט זיין, קען זיין האסט אנגעשוואנגערט א פרוי, קען זיין ס'איז שוין דא, קען זיין וויזשניצער רעבע האט אן אייניקל א ממזר אויך וואס ער ווייסט נאכנישט, איך ווייס נישט.

האסטו געדארפט זאגן ליסן איך וויל נישט זיין אריינגעשלעפט אין די מלחמה איך האב דערפון גארנישט מיין טאטע האט געהאט א פסול'ע מקווה מיט דעם אז ער האט מיך באשמוצט אז איך טאטש פרויען בהודא יופיא און וויזשניץ ווייסט ווער דאס איז סאיז נישט קיין סיקרעט און אז ער האט אריינגעשלעפט זיין טאטענס תלמידים אלץ יונגערמאן האט ער זיי געשלעפט און ער געטון כל דבר אסור מיט זיי מיט די אלע פייס וואס כהאב שוין געזאגט זייער נאמען הייבט זיך אן מיט א פיי צו סאיז פראנצוס צו סאיז פראמאוויטש צו סאיז פינקעסאוויטש צו סאיז ראזענפעלדער דיין. איינער האט אים אמאל געפרעגט, דו ביסט דאך דארפסט דאך זיין אן ערליכער איד, זאגט ער, כ'האב א קראנקע פרוי, דאס איז געווען דער תירוץ, סאו די אלע וואס דו ווארפסט ארויס פון וויזשניץ האבן נישט קיין קראנקע פרויען? קען זיין, מען דארף זיך באטשעקן, אז זי וואוינט מיט א חזיר איז זי דאך שוין א קראנקע פרוי, ווי האט מען געזאגט אין בעלז, א פרוי דארף נישט פאסטן די תעניתים, חוץ יום כיפור, כ'מיין תשעה באב אויך, פארוואס? ווייל אדער איז זי א מינקת, אדער געט זי צו זייגן, אדער איז זי מעובר איז זי שוואנגער, און טאמער איז זי נישט איינע פון די צוויי איז זי דאך סתם א קראנקע, ווייל א פרוי איז דאך געמאכט אז זי זאל זיין א מעוברת און א מינקת. סאו דו ישראל האגער אימיצער האט דיר געדארפט זאגן ליסן איך בין נישט דיין גלייכן און איך האב וואס צו פארלירן, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען אין ניו יארק טיימס אן ארטיקל נאכדעם וואס איז געווען די מעשה מיט מאניקא לעווינסקי, איז געווען א סייקייטריסט האט געשריבן זייער א שיין ווארט, ער זאגט וואטס די מארעל אוו די סטארי? די מארעל אוו די סטארי איז. אז מען זאל קיינמאל נישט אנהייבן מיט איינעם וואס ער האט נישט די זעלבע צו פארלירן וואס דו. למשל, זעסט א מיידל אין די גאס, הייבסטו אן מיט איר, יא? יעצט, די מיידל האט נישט וואס צו פארלירן, בעיסיקלי איז זי יעצט נישט חתונה געהאט, אררייט זי'ט האבן א שלעכטן נאמען, א ווידערקלאנג, אבער יעצט באשר הוא שם האט זי נישט וואס צו פארלירן. דו דארפסט קוקן אויף דיר, ווי האלטסטו? דו האסט קינדער, דו האסט שוין אייניקלעך, סאו, זי האט נישט די זעלבע צו פארלירן וואס דו, דו האסט אסאך מער צו פארלירן. זאלסט קיינמאל נישט אנהייבן מיט איינעם וואס ער האט נישט צו פארלירן די זעלבע ווי דו ווייל העי עט די ענד אוו די דעי זי פארלירט גארנישט סאו שי'ס גאנא וואלק עוועי פראם איט און עט די ענד אוו די דעי האט זי קאאפערעיט מיט די אוטאריטיס און מיט די צייטונג ווייל זי קען דיך באשטיין צו באגראבן. מאניקע לעווינסקי איז געווען א זיבעצן צו אן אכצן יעריג מיידל זי האט נישט געהאט וואס צו פארלירן זי איז נישט געווען חתונה געהאט די פרעזידענט האט געהאט וואס צו פארלירן מאכן סעקס אין דעם אוועל רום אין אנדערע פלעצער אין די בית הכסא, דעטס בעד ניוז און ער האט א ווייב אויכעט, סאו במילא האט זיי נישט האט ער מיסטער קלינטאן נישט געטארט אנהייבן מיט איר ביקאויז דאס איז נישט זיין פארגלייכן, די זעלבע איז אויכעט סרול האגער עמיצער האסט געדארפט וויסן אזוי דו ביסט א רבי'ש קינד וויפיל רבי דיין טאטע איז ווייסט מען דאך אבער על כל פנים דו שפילסט דאך די ראלע. אויפגעבויט מוסדות, דו האסט יעדן ביים גענאק, דו קענסט טון מיט יעדן וואס דו ווילסט, דו קענסט טאטשן מיידלעך ביי הויט יאפיע און ס'וועט אפילו נישט ארויסקומען, דאס ווייבל וועט מורא האבן, זי גייט פאר טערעפי, זי ברעכט זיך דעם קאפ שוין יארן, אבער העי, זי האט מורא ארויסצוקומען, עס ארויסווארפן אירע קינדער, און ווער וועט איר גלייבן, אט אט היינט וועט מען איר שוין גלייבן, סאו שטילערהייט ווייסט עס יעדער, סאו דו האסט געדארפט וויסן, דו האסט אסאך מער וואס צו פארלירן ווי דאס ווייבל, און דו האסט אסאך מער געהאט צו פארלירן ווי די סיקריקן, הערשער שר. ער איז זיין טאטע איז געווען קעכער אין וויזשניץ. געווען אגעין א העפי גאו לאקי מען, אבער איך מיין אז ס'איז נישט דא וואס צו פארלירן. ער איז במילא האסטו דיך נישט געדארפט חנ'ווען חבר'ן און חנפ'ענען מיט די חברה. דעט וואז א ראנג מיסטעיק. דו האסט פאר זיי מורא געהאט ווייל זיי זענען סאטמאר האסט נישט געכאפט זיי זענען צושפליטערט זענען גארנישט. באט עניוועי, דו האסט געטוהן ענד יו מעיד א לייף טיים מיסטעיק. האסט געוואלט ראטעווען דיין טאטן אז ער האט געהאט א פסל'ע מקווה יעצט איז ארויסגעקומען אז ס'איז טאקע געווען פסול. יעדער ווייסט שוין אז ס'איז געווען פסול. ווייל איך בין נישט געזעסן מיט צוגעמאכטע הענט.
און איך האב יעדן געפרואווט די פעקטס און עס איז געווען די עדות קיימא זיי האבן געזאגט יא אז דער פייסער חיים פייסער האט אונז געזאגט אז ער האט עס געמאכט אן השגחה פון רבנים עני ס'איז יעצט נישט וויכטיג סרול האגער האסט געמאכט א מיסטעיק ענד נאו יו גאנא סוואלאו איט באט יע עס זאגט שוין סרול האגער עמיצער אויך איט לאז שוין אפ די מידל עידזשד אינגעלייט זיי ווילן דאך נישט אויסזען ווי בני ברק אז איינער האט א סעלפאון איז זיין קידושין נישט קיין קידושין און זיין עדות איז נישט קיין עדות מיט אלעם.

עניוועי, ווי דאונט העוו איט די וועי ווי וואנט איט טו בי, באט ס'פארט גוט, קיינער טאטשט היינט נישט קיין מיידל אנלעס ער איז ממש טויט קראנק און טויט משוגע. עניוועי, יעצט לאמיר גיין ווייטער. איך בעט נאכאמאל אלע מוסדות אז מ'זאל ארויסווארפן אלע זכרים פון די מיידל סקולס, אין ארץ ישראל איז דא א גרויסע מאוומענט וואס זיי האלטן מיט מיט מיר, און זיי זעען טאקע נישט קיין ריזען פארוואס א זכר זאל זיך דרייען דארט, כ'האב ענק שוין געזאגט, ס'איז געווען אין פאפא אין די קעמפ איז געווען איינער. א מנהל, ער איז שוין היינט נישט מנהל, ס'איז נישט וויכטיג, האב איך אים געפרעגט ווען א מיידל דארף טרעפן די מוך שהתקינה לנדתה אז זי האט עס פארגעסן אין ברוקלין גייט זי צו דיר עס בעטן, צו וועם? האבן זיי אריינגענומען א פרוי אויפן זומער, זי איז געווען דארטן א גאנצן זומער, זי איז געווען אפאר יאר נאכדעם. למעשה מען דארף דאס אלעס פארשטיין, די מיידל איז דעדלי אימבערעסד, דו ווערסט טאקע סעקסי און הארני ווען זי קומט דיך בעטן א מוך שהתקינה לנדתה ווייל דו ווייסט זי קריגט יעצט די פיריעד, באט העי, איף יור דעט קרעיזי, יו שודנט בי אין חינוך. יעדער איינער זאל מאכן זיכער אז מען ווארפט ארויס אלע זכרים פון די מיידל סקולס, די מיידלעך קענען פירן א שיינעם סקול אן די זכרים. ס'איז געווען אין די נייעס אז מיסטער טאמפסאן, די דיסטריקט אטוירני פון ברוקלין, איז געווען וויזיטן משביע, און ער האט דארטן, ס'איז דא פיקטשערס ווי ער געבט, צו עסן פאר די מענטשן, בקיצור ער האט זיך אריינגעדרייט דא ביים היימישן עולם און פאר דעם האט ער באצאלט א ביטערע פרייז אז ער האט געלאזט אלע חזירים וואקן, ער האט געגעבן יעדן א סוויטהארט דיל און ער האלט אז מיט דעם וועט ער וואקסן ביים היימישן עולם. איז קודם כל די נארמאלע מענטשן אין די שטאט נישט די פאר חזירים זענען מורא'דיג אנגעווייטיגט צו אים, ער מיינט אז דורך דעם וועט ער קענען אפשר לויפן ווערן גאווערנער פון ניו יארק, ער וועט ווערן גאווערנער ווען איך וועל ווערן גאווערנער. עניוועי, ער האט א פראבלעם ווייל די גאנצע שטאט איז אויפגערעגט, מען זעט אלע צייטונגען שרייבן אויף אים, די בלאגס, און עטליכע צייטונגען אויך, זיי שרייבן דעט ער ער ברענגט אונטער די גאנצע שטאט, גאנס איז דא, מען שיסט זיך, ס'איז א מחיה וואס דא גייט פאר, ער האט ארויסגענומען אפאר מענטשן, ער האט געהאט אפאר לויערס וואס האבן עס אים ערלעדיגט. פאר זייערע אייגענע שפעזן, דאס הייסט די גאווערמענט וואלט מסתמא נישט אויסגעגעבן געלט פאר דעם, אבער די אלע זענען אויך אויף אים ברוגז, ווייל זיי אלע זאגן, העי וועיט א מינוט, דא טוהן מיר דיר אונז א טובה אז אונז העלפן מיר דיר צו, און דו לאזט ארויס אלע פעדעפיילס, פעדעפיליע איז היינט די העכסטע זאך וואס איז דא, איטס די הייעסט וואטשד טינג, סאו לויפט ער יעצט זיך חנפ'ענען געבן אין משביע אביסל צו עסן און ער מיינט אז מיט דעם וועט ער פארן, און נאכדעם איז דא נאך א מורא'דיגע זאך. יעדער פרעגט, איך פרעג די כסדר די אלע צייטונג שרייבערס און יעדער פרעגט אים. האסט באפרייט אפאר מענטשן. למעשה אבער וואס איז געשען מיט חזקאל שמש'ס רוצח ער איז נאך אין די גאס, וואס גייסטו טוהן צו דעם? גארנישט. און דער רוצח פון דעם לייזער פאלאק איז אויך נאך אין די גאס און אזוי איז דאך דא די אלע וואס ער לאזט ארויס, ער כאפט נישט פאר יעדן וואס ער לאזט ארויס איז דא א רוצח געבליבן אין די גאס. און די שטאט פארט אויף רעדער. מיט אלעם ווען די סעיפטי איז נישט גוט, אויסער דעם וואס ער טרייט אונטער צו ברענגען די עדוואקעטס קעגן טשיילד מאלעסטינג און אויך די וויקטימס און די וויטנעסעס. עניוועי, ער פארט, מיר זעהן באלד וואו ער וועט אנקומען. סאו איז ער געגאנגען אין משביע זיך לעקן דא צום עולם. ביידע מענטשן לעבן דא אין דמיונות. סאטמאר לעבט אין א דמיון. זיי רעדן זיך איין זיי וועלן פון אים עפעס האבן, זיי וועלן גארנישט האבן, ער וועט דיר געבן אפאר אינגעלייט זאלן ארויסגיין ביי טשיילד מאלעסטינג, אבער ווען ער האט נישט קיין בעקבאון אז ער האט געקענט זיך יעצט לעקן צו ענק נאכדעם ווען עטס האטס אים אזוי מיעס פארשעמט און עטס האטס נישט געוואוט פאר אים דעט מיענס ער ער איז נישט א געהעריגער פאליטישען און ווען עטס וועטס אים ברויכן וועט ער ענק שטעלן איבערן דרום. און לאידך גיסא, ער פארשטייט אויך נישט. סאטמאר האט זיך דאך געלעקט אלע יארן צו טשארלס היינס, קוק וויאזוי טשארלס היינס זעהט אויס. ער האט דאך אויך געטון אלע קרומע זאכן. און מסתמא נישט נאר געטון פאר סאטמאר, געמוזט טון פאר די איטאליענער אויכעט און פאר יעדן. און קוק וויאזוי ער זעהט אויס. און ער כאפט נישט ער גייט פונקט אזוי אויסזעהן. די חברה אין מיזורי שרייען מען האט געהארגעט א מענטש און ער איז געווען אן עפריקען אמעריקען מען האט אים געשאסן זעקס קוילן מען האט אים אפגעשאסן אויף טויט און ס'איז געווען ממש א רציחה ווייל ער איז געווען א שווארצער. יעצט איך גיי נישט אריין אין דעם סאבדזשעקט ווייל איך ווייס נישט, מ'וועט זען וואס ס'וועט ארויסקומען פון די אלע, און ס'איז דא די פעדערל איז אריינגעקומען דארטן און אנדערע מאכן אינוועסטיגעישאנס, באט וואטעווער די סטארי איז, ווען דו נעמסט א קינד און דו מאלעסטסט אים טוסטו פונקט די זעלבע זאך, דו נעמסט א גאן און א בולעט דו שיסט אים אין קאפ,

ער שטייט ביים גיין אין דזשעיל, ער איז אויף גרויסע צרות, ער וועט מסתם וויינדען אפ אין א דזשעיל, ס'קען זיין ווייל ער איז צו אלט און ער איז געווען אזויפיל יאר אין א די עי, ווייס איך נישט, וועט מען אים געבן עפעס אנדערע מינע באדינגונגען, באט עניוועי, איך לאז אים פארן, זאל ער שוין פארן, ער האט שוין אזויפיל דעמעדזש געמאכט, אז אין די אלע עדוואקעטס פאר טשיילד סעיפטי ווילן שוין מיט אים נישט האנדלען, אונז האנדלן מיר מיט זיינע סופיריערס, מיט זיינע בעלי בתים, כ'וויל נישט זאגן קיין נעמען ווייל באלד וועט דאך ווערן דא א קאנפליקט אוו אינטערעסט, די זעלבע. וואס אונז האמיר געטוהן מיט טשארלס היינס וועלן מיר אונז טוהן מיטן אייבישטנס הילף מיט אים. אונז האמיר אראפגעברענגט טשארלס היינס און נישט אונז פאר טשארלס היינס ווייטער. צייטונגען זיי האבן אראפגעברענגט אונז האמיר זיי געגעבן אלע אינפארמעישנס און ס'האט געהאלפן למעשה. למעשה האט אלעס צוגעשטעלט אביסל און ס'איז געווארן אז ער איז געווארן OCA און אויכעט מ'האט אים אהער גענומען. יעצט שריי איך די גאנצע צייט צו זיינע סופיריערס וויאזוי האט מען דאס געקענט צולאזן צוואַנציק יאהר און יעדער כאפט זיך? איך פרעג עס, די צייטונג שרייבערס אלע פרעגן עס אין צייטונג האו דיד איט טעיק טווענטי יערס? יא, אמאל אז איינער איז אזוי קאראפטעד און ער ווייזט אפן אז ער האלט ביים אונטערברענגען א קאמיוניטי ווייל ער האט אייגענע אינטערעסן, די מענטשן געווענטליך פאלן נאכדעם זייער ביטער אראפ. שוין, יעצט האטס מיר אלע א גוטן א פרייליכן שבת און כל טוב, בשורות טובות.